א גוטן ערב שבת קודש, פרשת מטות מסע אין חוץ לארץ און אין ארץ ישראל פרשת מסעי. כ'האב געוואלט נאך צולייגן א קלייניקייט וואס איז יעצט אריינגעקומען, ס'איז דא אין ארץ ישראל א טערעפיסט, אן ערליכער א פרומער, ערליכער? העהה, א שייגעץ, אבער ער איז א פרומער, און מ'האט אים יעצט איינגעזעצט, ער קומט אין קאורט דעקט ער זיך אויך צו מיטן רעקל אז מ'זאל נישט קענען. כ'געזעהן א פיקטשער פון אים, ס'איז א דזשאוק. עניוועי, די בעלזער דעקן זיך צו מיט די ציצית, ער דעקט זיך צו מיטן קאפאטע. בקיצור האט מאנס געווען דרײַ שוועסטער, ער איז געווען זייער טעראפיסט. יעצט איך, איך, כ'קען נישט פארשטיין, כ'האלט דאך אין איין זאגן אז מ'זאל נישט שיקן פרויען צו מענער און מענער צו פרויען. כ'וויל ענק זאגן, די גוים זאגן אז וואס זאל מען טון אין א האלידעי, א איד ווייסט. מען גייט דאווענען א האלבן טאג, א האלבן טאג, חצי לשם חצי לכם, מען גייט דאווענען, קומט אהיים, מען פירט א שיינע סעודה פעמילי לייף, א גוי האט דאך דאס נישט, זאגן זיי אז ווען ס'קומט א האלידעי, שטאט'ס מען זאל שיקערן, זאל מען זיך צוזאם קומען פעמילי לייף און מען זאל דיסקאסן מעדיקל אישוס, זייער וויכטיג צו האבן מעדיקל אישוס, ווייל אזוי ווי לאמיר זאגן אז די עלטערן זענען רויט, אויב די קינדער זענען רויט איז די עלטערנס קרענק גייען ארויף אויף די קינדער, און דאס איז א מציאות אין דעם קען מען נישט מכחיש זיין, נאר. ס'איז נישט אייביג פונקטליך אזוי די קראנקייט, ווייל ס'איז דאך דא א טאטע מיט א מאמע, איז מען נעמט אביסל פון יעדן מען מישט עס אויס, ס'איז א רוקח מעשה רוקח, ס'איז בעלזער רב, פארשטייסט? זיי נישט קוצים. עניוועי, וואס איך וויל זאגן איז, איך האלט, אזוי האלט איך פאר א פאקט, עטס קענטס אלע לאכן, נאר כ'האב אסאך גוטע זאכן געזאגט ברוך השם, און ווילאנג עטס האטס נישט געפאלגט זענט עטס נישט גוט געפארן, אז מ'האט יא, האט אנגעהויבן צו פארן בעסער. כ'האלט אז ביי יעדן שבת טיש ווען מ'קומט זיך צוזאם און ביי יעדע אזוי חנוכה פורים פסח די אלע זאכן ווען מ'קומט זיך צוזאם ביי יום טוב דארף מען רעדן פון סעקשועל אביוז אפן, דאונט קעיר צו זיצן קינדער צו נישט זיי ווייסן עניוועי אלעס, סעקשועל אביוז אפן אפן אפן און טערעפיסטס און די אלע זאכן דארף מען דיסקאסן. יעצט ווען מען דיסקאסט עס אפען וואלט נישט מעגליך געווען אז די מיידל, די שוועסטער די עלטסטע וואס איז היינט דרײַ און צוואַנציק, זי גייט שוין זעקס אדער זיבן יאר צו דעם טערעפיסט און זי האט נאך אריינגעשלעפט די אנדערע שוועסטער אויכעט ווייל זי האט געזאגט ווי גוט ער איז, באט ס'וואלט נישט געווען א מציאות אז זי זאל זיך נישט פאררעדן אז ער טאטשט זי, און טאמער פאררעדט זי זיך נישט זאל מען זי פרעגן, זאג מיר ער טאטשט דיך סעקשועלי? דאונט בי עפרעיד פאר קרייען אוט לאוד יוז די ווארט סעקס, סעקס איז נישט קיין מיעס ווארט. סעקס איז א וועי אוו לייף און אז מען טוט עס ווי עס דארף צו זיין איז עס גוט און אז טאמער נישט איז מען אויף צרות. און די מאמע זאל איר פרעגן זאג מיר מיין טייערע טאכטער ער איז טאקע אזוי גוט פיין זאג מיר וואס רעדט ער מיט דיר לאמיר עפעס אויך הערן זאג מיר ס'איז דא פיזיקעל קאנטעקט צווישן ענק לעטס געט אפען דאון טו ניטי גריטי. ס'מורא'דיג וויכטיג. וואס איז א פלא פון א זאך דער זעלבער סייקאלעדזשיסט דער זעלבער מענטש זאל קענען שוועסטערס איינס נאך דאס אנדערע טאטשן? ס'נאר ביי חרדים. איט וואודנט העפן עלסווער. זי וואלט גראד אריינגעקומען צו די מאמע געשריגן העי מאמי הי טאטשט מי, אימא הוא הוא נגע בי. שוין, יעצט איך וואלט זאגן נאך א קלייניקייט, עטס געדענקטס ס'געווען אין סיטי פיעלד די גרויסע קידוש השם? עטס געדענקטס דאס? יעצט זעהט מען דארטן די בחורים זיצן, זיי וואטשן די בעיסבאל געים, און ס'איז געווען עפעס א פאול באל. געגאנגען א בחור געכאפט די באל מיט די הענט ווייל ס'איז געפאלן דארטן ווי ער איז געזעסן האהאהאהא א גרויסער קידוש השם עטס ווייסט איך האב הנאה איך זעה אז די אלע יוגנט זענען מיט מיר היינט ווען דו נעמסט פון די יונגע נארמאלע מענטשן חתימות וואלט קיינער נישט געמאכט אזא חתימה אלע זאגן איך בין גערעכט נישט נאר דאס די סאטמארע בלאגס האבן א בלאג יעדער האט בלאג זיינס זיי ברענגען די רוב מעשות וואס איך ברענג ברענגען זיי אויכעט ווייל זיי ליינען די ארץ ישראל'דיגע צייטונגען און איך ליין איך זויג עס נישט ארויס פון פינגער, ס'איז דא ווען איך האב אינסייד אינפארמעישן אויכעט מיט די נעמען, אבער עס אלעס איז געשריבן, ס'איז פאבליק, נאר דער איד און דער בלאט ווילן דאס נישט שרייבן, ווייל זיי רעדן זיך איין אז אזוי זענען זיי מער צניעות'דיג און מער הייליג. און איך האב אויך הנאה, דער טריביון, דאס איז דאך דער אשכנזי, זיי האבן גע'אסר'ט צוויי צייטונגען, צוויי מאגאזינען, און ער האט ארויסגעגעבן א דריטע, יעצט באשרייבט ער ברוך מרדכי לעבאוויטש אז ער איז דער צדיק יסוד עולם, דער צדיק הדור, און ער האט געפירט אזא ווארעמע. שטוב, כ'וויל ענק זאגן, זעקס מיליאן אידן זענען געפאלן קרבנות פאר היטלער. די אנדערע זעקס מיליאן, די ארטאדאקסישע אידן, גייען פאלן קרבנות פאר אזאלכע שקצים ווי אשכנזי מיט סאקמער. איינער איז געגאנגען האט אים אנגעקאלט און אים געפרעגט, ווי גייסטו ארויפלייגן אזא זאך? ביסט אינגאנצן משוגע? דו, יעדער קינד ווייסט ברוך מרדכי איז א חזר. צו, איך ווייס, ס'איז דא געוויסע מענטשן וואס מ'האט איינגעזעצט צו זענען חזירים צו נישט, אויף דעם קען מען זיך נאך דינגען. אבער אויף ברוך מרדכי ווייסט דאך יעדעס יונגל אז ער האט געפאטשקעט. טויזענטער קינדער! ווי גייסטו שרייבן אזא זאך? זאגט ער, הער אויס, מען באצאלט שרייב איך וואס ס'זאל זיך נאר נישט לאזן. דאס איז אונזער חורבן. מען באצאלט שרייבט מען וואס ס'זאל זיך נישט לאזן. די נעקסטע דור, די היינטיגע, זעען שוין נישט קיין חילוק צווישן ברך משה און צווישן אהרן טייטלבוים, צווישן זאליקאן און צווישן דברי יואל, און זיי זעען נישט קיין חילוק צווישן אלע תלמידי בעל שם. מען האט אזוי יעדן געגעבן טייטלס, און אלע בלאפערס און אלע שקצים און אלע געלט רייסערס, דער ברך משה האט אונז מטמא געווען די גאנצע שטאט יארן מיט מאכלות אסירות מיט טרייפות נבילה טרייפה, ער איז אראפ אלס דער אשכבתא דרבי, שטעל דיר פאר ווי אונז האלט מיר. ברוך מרדכי אויף אים איז דא א גוט ווארט צו זאגן ווייל ער האט זיך ארויסגעדרייט מיט גרויס געלט ווייל די סיסטעם איז געווען קאראפטעד וואס מען ארבעט עס יעצט צו רעפערירן מיטן אייבערשטנס הילף, דאנט ווארי אפאר יאר ארום וואלט ער אזא זאך נישט געקענט מאכן, נאר וואס? ס'האט קיינער נישט געטוהן אין דעם, גייט מען שרייבן אין א טריביון אז ער איז דער צדיק מיט אלעם, יעצט ווען איך האב עס געזעהן האט עס מיך מורא'דיג געהארט, נישט ווייל ברוך מרדכי יא צדיק צו נישט, ס'הארט מיך, מען ברעינוואשט די יוגנט, און די היינטיגע יוגנט האבן שוין נישט געגעסן ביי ווען זיי האבן געהאט א קאלד האבן זיי שוין נישט געגעסן טשיקן סופ, נאר זיי האבן געגעסן ווייטעמינס, זענען אפ טו פאר, די היינטיגע יוגנט, זיי זאגן מיר אליין, זיי ענדזשויען אזוי מיין האטליין, יו אר אפ טו פאר, און זיי זענען אויך אפ טו פאר, זיי אליין, די סאטמארע בלאג האט שוין אריינגעגעבן א גאנצן פראטעסט, ווי קען מען רופן ברוך מרדכי'ן א פיינעם איד, און זיין זון א פיינער איד, ס'איז די גרעסטע מנוולים וואס איז געווען אין די שטאט. און דאס איז וואס אונז האמיר געטוהן, מ'האמיר יעדן אראפגעברענגט, און יעצט האמיר דאך שוין נישט מיט וועם צו טיש צו גיין, איז ברוך מרדכי דער צדיק הדור, און אים דארף מען גאר אויפהייבן. איך האב אזא הנאה פון די סאטמארע בלאגס און פון די אנדערע בלאגס, יו פיפל אר ריעלי אן טאפ אוו איט, יו נאו וואטס גוד, יו נאו וואטס נאט, יו נאו ווען דער איז א ליי, יו נאו ווען דער איז די טרוט, און יו דאונט ביי עני מאר דיס גארבידזש, די רבי זכרונו מיט לברכה מיטן די אלע שטותים קויפט עטס נישט, כ'האב א מורא'דיגע הנאה. יעצט די מייזעלס די וואס כ'האב ווען געזאגט, עטס וועטס הערן שפעטער, איך זאג אז מ'האט אים געראטעוועט אים ארויס פון מיליטער, בעלז האט א מוסד, דערווייל זעה איך ס'איז נישט אמת, ער גייט אויף בעלז אויך, ווייל בעלזער רב האט אים געזאגט, פארוואס ביסטו אוועק פון אידישקייט, פארוואס ביסטו מחלל שבת, האט ער געזאגט איך וויל אנטוהן מיין טאטן און מיין מאמע, זאגט ער האסט דאך געקענט קומען אויף בעלז וואלסטו זיי דאך מער אפגעטוהן, קיצור מ'האט אים מקרב געווען, למעשה זעה איך יעצט ווייטער פיקטשערס אן א קאפל מיט די ביקס. ס'איז נעבעך, ס'איז ביטערע צרות. און דאס זענען די צדיק הדור זלמן לייב פיליפ מיטן גרויסן ברייטן ברית'ל מיטן ביבער היט ער האט סייעתא דשמיא פארוואס האט ער געהאט סייעתא דשמיא ער קענט אריינפארן ווייסטע פאר לייביש טייטלבוים אינעם אחור אינמיטן אריין וואלט אים געזאגט רוק דיך אביסל קאמאן רבותי לעבט שוין אויף לעבט שוין נישט אין משוגענע זאכן יעדער רב איז אויף אינטערנעט יעדער איינער אבער יעדער האט גע'אסר'ט דעם אינטערנעט. אבער יעדער רב איז אויף אינטערנעט, אלעס איז אויף אינטערנעט, אהרן זלמן לייב יעדער וועם דו ווילסט, עניוועי ס'איז דא נאוואמינסקער האט ארויסגעשטעלט א צעטל אז ער בויעט איבער די מקווה, און ס'וועט נישט זיין קיין מקווה צוויי וואכן, בקיצור איז אויף די בלאגס פרעגט איינער פארוואס מ'האט נישט גענומען נחום ראזענבערג, בין איך דיר מחויב מודיע צו זיין מ'האט מיך יא גענומען, מ'האט מיך געוואלט נעמען, מ'האט מיך אנגערופן, נאר צום נאוואמינסקער רעבן גיי איך נישט ווייל ער איז א שייגעץ א חזר, ער בעקט די חזירים, ער שרייט נאך היינט מ'זאל גיין צו די רבנים. ער מוז זיך שוין בייגן ווייל איך האב אנגעדרייט צוויי גרויסע געלט געבער זייער נאמען שטייט אויף זיין בילדינג האב איך זיי אנגעדרייט אז ער איז א משוגענער ער איז מרבה זנות בישראל קיצור זיי האבן מיט אים פארגעהאלטן ס'האט זיך געטוהן א גאנצע זאך בקיצור יעצט זאגט ער שוין אז די בלאגערס טוען אים פארשעמען ער ליידט גרויסע צרות ער איז נישט אזוי הי איז נאט די מען אן די ווייט הארס ער איז א פעיקער א בלאפער ער בעקט די חזירים. על כל פנים צו א מענטש וואס ער טוט אזאלעכע זאכן קען איך אפילו נישט אריינגיין ווייל איך טראסט אים נישט, איך וועל מאכן א כשר'ע מקווה, מען טוישט די מי גשמים, און וואס גייט זיין די ענד אוו די דעי? איך טראסט אים נישט, מען קומט טובל'ן כלים, טבילת כלים איז א דאורייתא, איך האב אים געזאגט פאר יעדע מקווה וואס איך בוי, און איך בין יעצט גראדע זייער ווייט אוועק אין עפעס א מדינה, איך וויל נישט זאגן וואו, ווייל באלד קוילן זיי דיך אפ, איז וויל איך ענק זאגן, פאר יעדע מקווה וואס איך בוי איז מסתם דא פיר אדער פינף וואס איך זאג אפ, בין זייער טשוזי וואו איך בוי און צו וועם איך לאז עס איבער, און אזוי ווייטער.

ישראל אין דעם דור איינער הייסט דער בעלזער רב און איינער הייסט נחום ראזענבערג די צוויי וועט מען מוזן לייגן אין חרם עניוועי איז זיי האבן אזא פרעשור געלייגט אויף סיטי האל אז סיטי האל האט געזאגט אז צום קומענדיגן יאר וועט מען מוזן איבעראל לערנען מען קען עס נישט מער איגנארירן ס'איז אזויווי יעדע זאך ס'גייט אנדער די קארפעט אזויווי סעקשועל אביוז מען לייגט גענוג פרעשור קען מען עס נישט מער איגנארירן און גראדע אין ארץ ישראל ווילן זיי זיך דאך נישט אנהייבן מיט די פרומע, איז למעשה האט מען געמאכט דארטן אין דעם געזעץ אז מען מוז נישט לערנען ליב"ה אין די ארטאדאקסישע שולעס, איז געס וואט? יו וואודענט בעליוו דיס! די טאטעס און די מאמעס פון די ארטאדאקסישע שולעס זאגן, אונז וויל מיר אונזערע קינדער זאלן זיין עדזשוקעיטעד, אונז וויל מיר נישט מען זאל מיט זיי לערנען סייקאלעדזשי מיט בריאת העולם, אבער ווי וואנט דעם טו נאו מעט, ווי וואנט דעם טו נאו סייענס, און די אלע זאכן. אז מ'זאל קוקן דארטן וויאזוי מען האט זיך געפלאגט אין מסכת פסחים מיט וויפיל ס'איז מער א עיגול פון א מרובע, ס'האט זיך געטוהן דארט מיט רשי מיט תוספות מיט פיקטשערס מיט מהרשא, היינט איז דא פארמיולעס ס'איז ממש א נחת, זיי האבן געהאט אן אנדערן וועג וויאזוי מען רעכנט אויס זאכן, אונז האט מען היינט פארמיולעס פאר אלעם, פארמיולעס מיט קאלקולעיטערס, אמאל פלעגט מען נישט, מען פלעגט אלעס מאכן ווייסט מיטן קאפ, היינט גייט אלעס קאלקולעיטערס אפילו ביי די טעסט, ביי די ריעדזשענטס לאזט מען אריין קאלקולעיטערס, מען ווייסט דאך, קיינער ווייסט נישט וויפיל פייוו טיימס סיקס איז, מען ווייסט נאר אז ער קען אויסרעכענען א פראבלעם אין מאטעמאטיקעל טערמס, סאו דאס איז א מורא'דיגע זאך. יעצט נאך זייער א וויכטיגע זאך, מען האט געטראפן יעצט אין מאה שערים א מיידעלע וואס איז געווען טאטעלי נעגלעקטעד, זי איז געווען סעקשועל אביוזד צו נישט ווייסט מען נישט, אבער די עלטערן האבן זי זייער נעגלעקטעד, זי האט געשטינקען, זי איז נישט געגאנגען אין סקול, מען איז אריין אין איר רום דארטן ווי זי שלאפט, ס'איז דארט אזא חרבן, wow! דאס איז מסתם די אפגעהיטענע משבת לשבת אידן, אזא פנים טראגן מיר אונז ליידער. איך האלט אז יעדער איינער וואס ער שיקט א קינד אין סקול, די סקול דארף קוקן אויפן קינד וויאזוי זי קומט אנגעטון, און די זעלבע אויף די יונגלעך, און איינמאל אז זיי גייען אנגעטון ווי די חזירים זאל מען וויסן ס'איז דא פראבלעמס אינדערהיים און מען דארף גראד ריפארטן צו די טשיילד אביוז, מען נעגלעקט קינדער. ס'מורא'דיג מורא'דיג א עוון פלילי. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, אז מען טוט די האומווארק נישט גוט, דארף מען אויך וויסן סאמטינג איז ראנג אין די האוז, און איט קען קערי א בורדען אן די האול פעמילי. יעצט איך וויל ענק זאגן זייער א אינטערעסאנטע זאך, כ'האב אסאך יארן צוריק איינגעפירט ווען א מקווה אידענע זעהט אז א פרוי קומט פול מיט וואונדן זאל זי וויסן דער מאן האקט איר אריין אחת אחת ואחת אחת ושתיים אחת ושלוש אחת וארבע און כ'האב זיי אויסגעלערנט אז זיי זאלן גראד קאלן דארט ווי זיי דארפן קאלן, יעצט האמער אויף דעם א ספעשל אפיס, און די רבנים ימח שמם וזכרם האבן אנגעהויבן צו טענה'ן ס'וועט אוועק שיקן פרויען פון מקווה שמקווה, זאג איך הער אויס כ'האב גארנישט אז זי גייט אין מקווה, דער מאן רייבט זיך אויס אין איר און ער ענדיגט מיט איר און נאכדעם ציפט ער איר און ער הארקענט איר אן און די שטוב פארט אויף רעדער, סאו אזוי ווי כ'האב מיך מיט אסאך זאכן געקריגט מיט רבנים, ס'אויך איינע פון מיינע מלחמות און כ'האב זיי ווייטער אלע אין דר'ערד. זאלן אלע וכל המינים כרגע יאבדו. זיי האבן אונטערגעברענגט כלל ישראל. ס'איז געווען אמאל א צייט ווען פאפא האט געוואלט גרויס מאכן דעם ויחי יוסף, פלעגן זיי נעמען דעם זעלבן ארטיקל וואס מ'האט געשריבן אויפן סאטמאר רב, האבן זיי גענומען דעם זעלבן ארטיקל און געטוישט דעם נאמען, אנשטאט דעם דבר יואל האבן זיי אריינגעשריבן דעם ויחי יוסף, און מ'האט עס געדרוקט געהעריג אין איד און בלאט, איך געדענק פונקטליך. זיי האבן געשריבן ונהרו אליו טויזענטער אידן פון די גאנצע וועלט, איז דען דאס אזוי געווען? נישט יעצט, זיי רעדן נאך אינדערהיים. איז וואס דאס האט גורם געווען דעמאלטס, איך געדענק איך בין געווען אין פאפא קעמפ, איך פלעג זיין אין פאפא קעמפ זומער, אז די חברה האבן אנגעהויבן צו לאכן אז דאס אלעס וואס מען זאגט אויפן ויגד יעקב און מען זאגט אויפן בעלזער רב, ווייל אין פאפא איז געווען זייער הייליג בעלז, האבן זיי אנגעהויבן צו לאכן, אפשר איז דאס די זעלבע בלאף? אז מען לעבט מיט בלאף קומט מען אן אז מען לייקענט נאכדעם אין אלעם, און דאס איז אונזער גרויסער טעות, אז מען נעמט אזא ברוך מרדכי א מנוול וואס יעדער זאגט ער איז א מנוול, און מען שרייבט אויף אים וואסערא פיינער מענטש ער איז, און וואס אהער און וואס אהין, עט די ענד אוו די דעי, פארלירן מיר אונז אונזער אלע נאמנות וואס אונז האמיר איבער געגעבן פאר די קינדער, די אלע נאמנות וואס איז געגאנגען פון פאדער טו סאן, דורי דורות, פארלירן מיר אונז, איז עטס מאכטס נישט ברוך מרדכי מיט דעם גרויס, ברוך מרדכי ווערט נישט גרויס. ס'איז נישט דא א קינד וואס ער קען נישט זאגן אויף אים אז ער האט אים נישט געטאטשט, כמעט. וואס עטס טוטס איז עטס ברענגטס אראפ דאס גאנצע מסורות וואס אונז האמער אלע יארן מ'האט געוואוסט, מיין טאטע האט מיר נישט געזאגט קיין ליגנט, מיין זיידע האט מיר נישט געזאגט קיין ליגנט, מ'האט אריין גענומען צוויי צייטונגען ביי כלל ישראל, און מ'האט נאך גענומען אפאר מאגאזינען וואס איז. פיל מיט שקרים. נאך א מזל איינער זאגט אויס דעם אמת אז ס'איז פיל מיט שקרים. קוקטס וויאזוי ווייט דער שקר איז. זאלי'קע האט זיך אויפגעשטעלט געזאגט א דרשה אין מאנטשעסטער אז מ'ווארפט ארויס קינדער דאס איז דער חורבן פונעם היינטיגן דור. איך וויל אים כאבן רעקארדירט אבער איך וויל די אנדערע וואך רעדן פון דעם. דער שייגעץ זאלי'קע האט צוואנציג דרייסיג פראצענט קינדער וואס מ'האט ארויסגעווארפן. וואס? איך פארשטיי נישט וואס וויל ער דא? ער וויל דא ארויסקומען מיט א בלעכענעם פנים?

זאגט מיר איינער יעצט נאכדעם קום אראפ אויף לעיקוואוד איך צאל דיר א קאר, עסט זעהן אז ס'דרייען זיך קינדער יונגלעך און מיידלעך אין אלע גאסן ס'דא דארטן דא ישיבות, ישיבה קטנות, מ'האט ארויסגעווארפן קינדער זענען אלע אויף דראגס אונז ווייס מיר האט מען דאך מיטגעהאלטן די אלע פרשות אלע יארן מ'האט דארט געהארגעט א בחור נאר וואס ס'נעמט צייט ביז ס'קומט ארויס גייט מלכיאל קאטלער? און ער רעיזט געלט פאר אידן פון צרפת, גייט א רעכניץ וואס ער זאגט אז אונז האמער פראבלעמען אייגענע געמאכטע, דו שייגעץ דו. זאג מיר האסטו אמאל געלערנט אין די ישיבה ווי מ'האט געהארגעט דעם בחור אין לאנג ביעטש? זאג מיר דו מיט דיין חבר נפתלי מענדלאוויטש זענט עטץ קיינמאל נישט צוריקגעקומען צו נעמען א ליי דיטעקטער טעסט? זאג מיר, דו מיינסט אונז ווייס מיר נישט וואס דו טוסט? דו האלטסט שוין אויכעט פאר דיין ענדע? אז ס'איז דא גרויסע אלעגעישאנס אויף דיר, ס'איז אפילו דא אלעגעישאנס אז דו האסט געהאט איליגעל עליענס האבן געארבעט ביי דיר, האסט גענוצט זייער סאושעל סעקיוריטי וואס איז שוין לאנג געווען טויט, עווריטינג איז סווימינג אפ אבאוו די וואטער, און אז אלעזר קעסטענבוים מיט זיינע גנבים מיט די רציחות, ער האט געהאט גענוג געלט צו ברייבן סענעטערס מיט אלעם, די עף בי איי איז טרעילינג הים, אונז וויל מיר האבן. א נארמאלע קאמיוניטי, אונז וויל מיר נישט א לעיזער האט גע'גנב'עט מיליאנס אוו דאלערס וואס מ'האט געגעבן פאר די קאמיוניטי פאר קליינע ביזנעס מענטשן זאלן זיך עפענען, זיי האבן אפגע'גנב'עט מיליאנס אוו דאלערס, האבן זיך צוטיילט דערמיט צוואַנציק מיליאן, און מער, מ'האט עס געדארפט געבן פאר סמאל ביזנעס פיפל, און זיי האבן אפגע'גנב'עט, און אלעס שווימט יעצט ארויס. יעצט, איך וויל זאגן נאך א זאך. דאס וואס מען זאגט אז ברוך מאטכע איז געווען א צדיק, מען גייט מאכן פראפאגאנדע, דאס איז די זעלבע ווי ביי לעזער בערלאנד, למעשה פארלירט ער און ווער ס'זאגט אויף אים גוטס גייט מען אוועק, מאטא פראנק, ער איז א מזרחי'סט, ער איז געקומען פון א כ'ווייס נישט וואסערע שטוב, און ער האט געלערנט אביסל רבי נחמנ'ס ספרים און אביסל סייקאלעדזשי, אזוי ווי פרויען ווערן פארכאפט צו מענער'ס סייקאלעדזשי און מענער ווערן פארכאפט צו פרויען, די זעלבע דער וואס ער גייט אריין אין ברסלב, ר' נחמן איז געווען א מורא'דיגע סייקאלעדזשיסט אויכעט, אויסער דעם וואס ער איז געווען אן איש קדוש, און ער האט געטאטשט יעדן ביי דעם פוינט ווי עס טוט אים וויי, איז די אלע וואס זענען משפיעים פאר ברסלב קענען די פאך, איז מאטא פראנק א מזרחי'סט, אנגעפיקעוועט מיט ק ק ספרים, ער גייט זיך אננעמען יעצט פאר לעזער בערלאנד, און ער וועט זיין אונזער משפיע, ס'איז יעצט ארויסגעקומען דרײַסיק בלאט פונקטליך מברר זיין אלע שייגעץ שטיק וואס ער האט געטון, און ס'איז א אומגליק. ער איז שוין מאנעס פרויען יארן, א רב זאל עס טוהן דאס איז נאך נישט געווען, כ'מיין ס'איז יא געווען א נישט אזא קרייטעריע ווי ער, א גרויסער מענטש ער פארקויפט קדושה טהרה, נישט פארקויפט קיין שווערע רמבם'ס, ער פארקויפט קדושה, ר' נחמן אז ער זאל דאס טוהן איז אנבעליוועבל, ממש די וועלט איז אזוי געזינקען, סאו יעצט גייט מען זאגן ברוך מרדכי לעבאוויטש גייט מען אים אויכעט ריינוואשן אין די צייטונג, קענסט אים ריינוואשן וויפיל דו ווילסט, ער איז א נואף וואס האט יעדן אפגע'חזר'ט, און וואס טוט דאס? ציטירט אז זייער אסאך מענטשן די פרייע וואס האבן געוואלט ווערן פרום גייען צוריק צו פרייהייט, אין ברסלב אין צפת ווען מען האט געכאפט ביי קעניגן די אלע מנוולות האבן מיר די פרייע געזאגט, זיי האבן עס געזאגט אין פראנט פון דער וואס ער פירט די תלמוד תורה דארטן, זיי האבן געזאגט ווען זיי גייען אין א בית ספר חילוני וואלטן זיי געווען מער סעיף ווי דא, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא טוט זיך. סאו בעסיקלי וואס עטץ טוטס איז, עטץ ברענגטס אראפ אידישקייט, עטץ ברענגטס אראפ מסורת, עטץ ברענגטס אראפ מעשות פון פריעריגע, גוטע ווערטלעך פון צדיקים, ווייל דער עולם פיגערט אויס אזוי, לעזער בערלאנד, בעל שם טוב, און ר' יואל פון סאטמאר, דער הייליגער דברי יואל, און דאס איז אלץ בחדא מחתא מחתינא, מיט איין דאס האט מען עס צוזאם געוועבט. איך זעה אז אלע וואס האבן זיך אנגענומען פאר לעזערן פאלן, כ'האב באקומען יעצט נאך א טעלעפאן קאל, ס'איז געווען א רב האט זיך אנגענומען פאר אים א ספרדישער, די קהילה וואלקט אוט אן הים, דער עולם איז נישט צודרייט, מען האט נאר מורא געהאט צו רעדן, ווייל מען האט מורא געהאט פאר טעראר, אבער היינט, העי, איטס א דזשאוק, יו קענט דא עניטינג טו עניבאדי, דער קליינער גארנישט איז דער פליג, נחום ראזענבערג, האט איבערגעדרייט ווארלד ווייד די וועלט. כ'זאג, איך האב נישט געהאט קיין עמיונישן, איך האב, איך בין נישט קיין תלמיד חכם, איך בין נישט קיין ירא שמים, וויאזוי זאגן די סאטמארע חיות אויף מיר אז איך האב שיקסעס אין אוקריינע? בהמות וואס זיי זענען. סאו אז דו ווילסט רעדן פארן אמת מוז זיך דער אייבערשטער אננעמען, ענד דאונט ווארי אבאוט איט. זיי גייען יעצט מאכן ברוך מרדכי'ן גאר א גאנצער צדיק אין ניו יארק, ס'איז אזא דזשאוק, יעדער ווער ס'ליינט עס, בחורים האבן מיך שוין אפגעקאלט. די בחורים האבן געזאגט האסט דאך מיר געשטופט אין אחור אריין, ס'איז אנבעליוועבל, שטעל דיר פאר ס'דא יעצט א סקול אין וועסט ווירדזשיניע וואס זיי סוען די גאווערמענט אז זיי ווילן נישט האבן די דזשענדער לאו, זיי ווילן נישט זייערע קינדער זאלן אויפוואקסן מיט די לאו, די סוף גייט יעדער סוען די גאווערמענט און די גאווערמענט וועט עס צוריקציען, האבן מיר געהאט איין מענטש דעם פרעזידענט וואס ער האט עס אנגעדרייט, און ס'איז גענוג א שאנדע פאר אמעריקע אזא פרעזידענט, נאר ס'וועט נעמען צו דעם אויך אן ענדע. סוף כל סוף דער עולם וויל נארמאל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאר זייער א קליינע וויכטיגע זאך, כ'האב ענק געזאגט וועגן יענקל פירער אז ער איז אויך א חזיר און עטץ לאזטס דעם בעלזער רב ער זאל מחפה זיין אויף אים, געזונטערהייט. נאך איינער אפגעקאלט יעצט אז ער האט אין די משפחה, כ'וויל נישט זאגן קיין סימנים, חתונה געהאט האט ער נאר געוואלט שטופן פון הינטן, זאגט אים דאס ווייב ס'טוט דאך מיר מורא'דיג וויי, זאגט ער דאס איז וואס א פרוי איז געמאכט פאר, צו געבן סעטיספעקשאן פארן מאן. האט זי אים געזאגט זייער פיין אבער וועלמיר האבן קינדער, זאגט ער ניין ניין איך בין יענקל פירער'ס א תלמיד, כ'האב ביי אים געלערנט און ער האט אויסגעלערנט אז מען שטופט אין אחור, איר הערט וואס דא גייט פאר, סוף כל סוף האט זי אים גע'גט, זיך געמוטשעט אבער ער קען מיין האטליין און ער האט געזאגט פאר ער גייט חתונה מאכן נאכאמאל גייט ער אים געבן העלפ, איר ווייסט ס'האט גענומען דריי יאר העלפ מיט מסתמא, מען קען חתונה מאכן פיר קינדער פאר דעם געלט. און שוין, און יעצט האט ער חתונה געהאט און מען האפט אז ס'וועט זיך אויסארבעטן, און ווען יא דארף ער אויך נאך האבן גרויס סייעתא דשמיא. יעצט אזוי ווי בעלז איז אויף די אדזשענדע ווארן איך ענק נאכאמאל, קומטס ארויס קעגן יענקל פירער, אונז האבן געהאט דרײַצן וויקטעמס, ס'דא דא יעצט נאך איינער, און ס'דא אין בעלז מענטשן וואס זיי האלטן פון מיר און פון מיין ארבעט, האב איך זיך דורכגעשמועסט יעצט מיט איינעם, וואס איז א גרויסער עסקן פאר די ענטי חזיר'יי, בפרט אין בעלז, זאגט ער מיר הערט אויס וואס ער זאגט, אז סאיז דא איינער אין יוראפ וואס האט אויך חתונה געהאט האט זיך די זעלבע אויפגעפירט, און ער איז געווען אינוואלווד אז מזאל מאכן שלום בית, האט ער די זעלבע געזאגט, יענקל פירער האט מיט אים געשטופט אין אחור, ער האט אפילו געזאגט אז יענקל פירער האט. געהאט עטליכע דירות געקויפט פאר די אלטע מיידלעך וואס ער קען נעבעך נישט פארקויפן און דארט פלעגט ער אים נעמען סאו ס'דא דא אלעס עדיו קיימים אלעס איז דא נאר מ'האט מורא יענקל פירער אדער האט מען מורא אז דער רבי וועט נישט מיטארבעטן וועט מען בלייבן חוזק אויף דעם זאגט די גמרא זאל זיין א שוטה כל ימיו ואל תהיה רשע נגד המקום שעה אחת בעלזער רב וועט ענק זיכער מכיר טובה זיין. אז מען רייניגט אויס זיין הויז. סאו דאס איז אויסער דעם וואס אונז האבן דעמאלטס אריינגעשיקט עלף מענטשן צום רב קעגן יעקב פירער, איז דא דא יעצט נאך צוויי נולד געווארן. ס'איז אנבעליוועבל רבותי, יעצט איז די צייט, איף יו פלעי די דייס רייט יו וויל בי א ווינער, איף נאט האט בעלז פארלוירן אלעס ביז משיח קומט, יעצט איז דאס אייזן הייס. ס'איז אויך דא איינער מרדכי אלימנצער, ער האט געלערנט אין חכמי לובלין. קודם האט ער געלערנט אין בעלז, איך מיין ער האט געלערנט אין אנטווערפן, דערנאך איז ער געפארן לערנען אין חכמי לובלין, ער האט געלערנט אין בעלז אין ירושלים אויך, אבער מען האט אים שיינערהייט אוועק געשיקט, מען האט נישט געקענט ווייל זיין טאטע איז געווען א אלטער בעלזער אונגארישער איד, און ער האט אין ישיבה חכמי לובלין מטמא געווען א האלבע ישיבה זיכער, די בעסטע בחורים האט ער מטמא געווען. נאכדעם איז געגאנגען דער רב וואוזנער האט געשריבן א בריוו אז ער איז זייער א וואוילער בחור נאר די עלטערערע כיתות זענען צופאלן איז במילא שיקט ער אים אויף בעלז, אזא רשעות געווען דאס? וואוזנער וואלסטו נישט מיטגעשיקט איינעם זאגן אז ער איז א חזיר? עניוועי ער האט מטמא געווען אין בעלז אויך א האלבע ישיבה מ'האט אים ארויסגעווארפן די סוף איז געווען ער האט חתונה געהאט מיט א גיורת וואס ער האט זי מגייר געווען ער האט זי מסביר געווען וואס אידישקייט איז אלל עבאוט. מען האט מיר געזאגט אז ער טאטשט פרויען, איך בין געגאנגען אמאל צו אים אהיים אין ירושלים, איך האב אים געוואלט זאגן ער זאל אויפהערן ווייל מ'וועט אים איינזעצן, קודם נעמט ער נישט אויף, ער האט גאנצע תקנות, און דער סוף איז געווען אז ער זאגט ער טוט שוין היינט נישט, ער איז א ליגנער, מיר האבן נאך אפאר חדשים צוריק געזאגט פרויען אז ער טאטשט זיי בהוד יופי, ער איז א חזיר, ער האט א פרוי א גיורת, זי כאפט נישט אז דער מאן איז א חזיר, און זי ווייסט נישט אז מען האט אים אנגעמאקלט די ביינער אין אנטווערפן, און ער איז אויכעט פון די בעלזער פירות. ווער ווייסט צו יעקב פֿיר האט מיט אים נישט געשטיפט ערגעץ. רבותי, מענער טארן נישט גיין צו פרויען, און פרויען טארן נישט גיין צו מענער. עס האט איינער יעצט ארויסגעגעבן א בוק, ער זיצט אויף מיין האטליין, ער האט צוזאמגענומען אלע רבנים, ער האט פֿינף און דרײַסיק רבנים וואס די לעצטע צוויי יאר האבן זיי מזנה געווען, אזוי ווי לעיזער בערלאנד, אונז אלס רבנים, פון פשוטע מענטשן רעדט מען נישט, און הערש,. כ'האב געזעהן די ליסטע, ער האט נישט נאר ארץ ישראל'דיגע, ער האט גארנישט אמעריקאנער, למשל א יחזקאל טייטלבוים האט מזנה געווען מיט די שוועג און דאס האט ער בכלל נישט. רבותי, אונז מוזן זיך נעמען אין אכט אז אונז זעמער נישט גוט, אונז פארמיר שלעכט, ענד איף ווי דאונט פיקס אווער סעלווס וועט זיין נאך שלעכטער, חס ושלום. און וועגן דעם זאג איך אייביג, מען דארף פרעגן דעם בחור, די מיידל, און די מיידל די בחור, ביסטו געווען אמאל מאלעסטעד? ליידסטו? ווייל אמאל זענען זיי ביידע געווען מאלעסטעד ענד דער ווילינג טו גאו אינטו די דזשוינט ווענטשור טוגעדער טו פייט, און אמאל איז עס פשוט נישט פעיר, וואס איז דאס מיידל שולדיג אז נעמט א בעלזע חסידישע יונגערמאן ער זאגט ער וויל שטופ מנוחה, ער האט געטראפן א נייעם פלאץ, און איך האלט אז די אלע זאכן דארפן פרעגן דער חתן די כלה פאר זיי ווערן א חתן א כלה אפענלי, ביסטו אינטו געי? דו קלערסט אפשר ביסט א בחור? ביסט נאר געבוירן א מיידל? ווילסט דיך אפשר מאכן פאר א מיידל? און די מיידל דארף פרעגן דעם בחור אויך די זעלבע ביקאויז דאס ווערט נישט אווערנייט, למשל עיבי בעיבי האט געשריגן די גאנצע צייט דער שטיין אז ער איז געבוירן געווארן א מיידל, ער האט אלץ געוואלט זיין א רעבע, געוואלט ווערן ר' מאטעלע סיידען ווייל א רעבע האט פיטשערס פון א מיידל, יעדער קוקט אויף זיין שיינקייט, מען קוקט אויפן רעבן, וואס קוקסטע? ער פונקט ווי יעדע יומען ביאינג, כ'וואלט דיר נישט געוואלט זאגן וואס דער רעבע קוקט אויף דיר, ער טראכט קוק דא איז דער חמור, ווי ביי אים. טוב אב המון לא ימות, פלעגט עפעס ראטשע זאגן, האט אויסגעדרייט צום עולם, בהמות האב איך גענוג. ווען דו גייסט קויפן א הויז פרעגט מען אויס אלעס, אז דו ווייסט נישט אליינס נעמט מען א לויער, מען דארף מאכן א קוועסטשעניר, מען דארף אויספרעגן יעדן פונקטליך וואט איז הי אינטו, ס'יעצט דאך א מיידל, זי געווארן יעצט, זי וויל ווערן א בחור יעצט. איך האלט אז עיבי שטיין דארף מנדב זיין זיינע טעסטיקלס מיט זיין ערווה. עס איז א דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען מען רעדט נישט צו קיינעם און נאכדעם שרייט דער בחור איך ווייס נישט איי דידנט וואנט טו געט מעריד איט וואס אלל מיי פאדערס איידיע איט וואס מיי מאדערס איידיע ס'איז ריכטיג ס'דא זייער אסאך פאדערס און זייער אסאך מאדערס וואס זיי זעהן זיי האבן א פראבלעם מיטן קינד טראגט מען גראד אין שפיטאל אריין ווי? מען פירט אים אונטער די חופה. די חופה און די וועדינג האל איז נישט קיין האספיטל, און מערידזש איז נישט קיין קיור, איף יו העוו א פראבלעם ווארק וויט איט. שוין, דאס איז נאך געווען אביסל צוגעלייגט, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. כ'האב געוואלט זאגן אז די מלחמה קעגן די פעדעפיילס איז אזוי סוקסעספול, ס'איז שוין צו סוקסעספול, ס'האבן שוין נישט געוואלט אפילו אזא סוקסעס. אין ארץ ישראל הייסט די קטיגור הייסט א פרקליטות, ביי אונז הייסט ער א דיסטריקט אטורני. על כל פנים די פרקליטות די דיסטריקט אטוירני פון תל אביב האט מען האט איינגעשפארט זעקס מורים דאס הייסט מלמדים אין בית ספר תלמוד תורה מחזיקי הדת דחסידי בעלז איך האב ענק געזאגט דאס ווייסט מען פון די פרשה שוין פיר יאר שלאג מיר זיך ווער ס'געדענקט פאר פיר יאר צוריק האב איך נאך געזאגט וועגן די תלמוד תורה און ס'איז געגאנגען דער בעלזער רב ער האט דאך נישט געוואלט מען זאל ס'זאל ארויסקומען איז ער געגאנגען און ער האט ארויסגעווארפן דעם ראזענפעלד.

און ס'איז געווען אין בעלזער רב'ס הויז, דאס האט געגרינדעט דער בילגורייער רב, און ס'איז נישט דא קיין דריי טויזנט קינדער אין די תלמוד תורה, איך ווייס נישט וויפיל ס'איז דא, ס'איז א קליינע תלמוד תורה, און ס'ארבעט לאמיר זאגן פערציג יאר, פופציג יאר, ס'איז א רחמנות וואסערע רעישיאו דארטן טוט זיך, וואסערע נומבערס, אנבעליוועבל, עניוועי, איז אברהם מרדכי ראזענפעלד האט מען ארויסגעווארפן. יעצט, מען האט עס נישט איבערגעגעבן פאר די פאליס, מען האט נישט קאאפערעיטעט מיט די פאליס, נאכדעם איז דא א מלמד ישראל חיים שפירא פֿינף און זעכציק, נאכדעם איז דא איינער חיים פישגרונט ער איז נײַן און זעכציק, נאכדעם איז דא איינער משה הירש נײַן און דרײַסיק, נאכדעם איז דא איינער מנחם אלברשטיין צוויי און זעכציק, און נאכדעם איז דא אברהם פנחס דייטש דרײַ און פֿופֿציק. בקיצור, דא איז דא אפאר מינע קאמפלעינטס. קודם איז דא אז מען האט ארומגעשפילט זיך און געטשעפעט קליינע קינדער, וואס דאס זענען די רוב פון די עבירות דארט. נאכדעם דעם ראזענפעלד האט מען עטליכע מאל וואס ער האט געטון מעשה סדום מיט קליינע קינדער אונטער זעכצן. מעשה סדום, לאמיר, לעטס טאלק אופן, מעשה סדום אין ארץ ישראל הייסט אז מען האט אים געמאכט משכב זכר. אויסער דעם האט ער געשלאגן און געסטראשעט. בקיצור, ס'איז דא צוויי און צוואַנציק קאמפלעינטס פון יונגלעך, ס'הייסט זיי זענען שוין היינט עלטער, אבער וואס זענען געווען אין זיין כיתה. יעצט, יעצט די קינדער פארציילן פון יאר טו טויזנט ביז טו טויזנט עלעווען ווען זיי זענען געווען קליינע קינדער, זיי גייען פון דריי יאר אנגעהויבן האבן זיי געלערנט אין דעם גן, קינדערגארטן, און זיי האבן געלערנט דארטן ביז די צען, יאר, און ס'איז געווען דארט די מלמדים האבן געדארפט זיין רעספאנסיבל פאר די וועל ביאינג אוו די טשילדרען, נישט נאר זענען זיי נישט געווען רעספאנסיבל, זיי האבן נאך אפגעטון כל דבר אסור מיט די קינדער, זיי האבן זיי געסטראשעט, מ'האט זיי געהארגעט און געשלאגן, מ'האט זיי דיגרעידעד פיזיש און נפשית, מענטל מיט פיזיקל האט מען זיי דיגרעידעד, מיט א גרויסע השפלה, און ס'איז געווען, מ'האט מורא'דיג געווארפן א פחד אויף זיי, און זיי דערציילן מורא'דיגע זאכן. בקיצור, זיי דערציילן אויכעט אז דער ראזענפעלד האט געטון מעשה סדום און מעשה מגונים, אז ס'איז ממש געווען א גרויל, די קינדער האבן זיך ממש גע'עקלט פון אים, און למעשה איינמאל איז געקומען אריין א קאץ אין תלמוד תורה, איז גע, דאס איז געווען אין יאר טוהאוזענד סיקס, איז געגאנגען דער ראזענפעלד, האט אים גוט אנגעמאקלט מיט א שטעקן, און נאכדעם האט ער אים געגעבן א ווארף ארויס פון די פענסטער פון דעם דריטן פלאר, און די קאץ איז אראפגעפאלן און געשטארבן. יעצט איז אויך דא א קאמפלעין אז אין די יאר טו, צווישן טוהאוזענד סיקס ביז טוהאוזענד סיקסטין, האט ער זיך אויפגעפירט זייער שלעכט, מיט זיין פרוי, ער האט געמאכט א מורא'דיגן פחד אויף זיין פרוי, און אויכעט אויף די קינדער זיינע, אזוי אז יעדן טאג האט מען געציטערט פאר אים, און ער האט אויכעט גענומען איין קינד ווען ער איז געווען קליין, און ער האט אים אזוי דערגאנגען די יארן ביז ער האט איבערגעלאזט, ער איז אוועקגעלאפן. יעצט, אפצוליינען אלעס, כ'האב באקומען דעם ריפארט אבער איך גיי עס נישט אפליינען, בקיצור רבותי ס'איז סעקשועל אביוז און ס'איז אויכעט פיזיקל אביוז און מענטל אביוז. יעצט ס'איז דא איינער וואס ער הייסט הגאון רבי יעקב לעזער דירנפעלד, כ'האב שוין גערעדט פון אים פיר יאר צוריק און יעצט אויך, ער איז דער ראש כולל אין בעלז אין תל אביב, בקיצור ער האט געזען אז ס'איז גרויסע צרות, ער איז אויך געווען דארט א מלמד, איז ער אוועק געפארן אויף חופש, אויף וויקעישן, אין א געגנט וואס הייסט ניר עציון, דארטן האט ער באקומען די גרויסע ידיעה וואס ס'גייט דא פאר, איז בקיצור ער איז צוזאמגעפאלן, ער האט באקומען הויעך פיבער, און ער איז אין שפיטאל, און די שפיטאל האט געזאגט אז זיין מצב איז נישט צו גוט, ער איז צוזאמגעפאלן און האט פארלוירן באוואוסטלאז, געווארן באוואוסטלאז. יעצט בעלז זארגט זיך אז זיי וועלן נישט האבן קיין ראש כולל אין תל אביב, זיי דארפן זיך נישט זארגן, איך זוך א דזשאב צו זיין א ראש כולל ערגעץ, זיי קענען מיך אריינשטעלן דארט דער רב, דאס ביסל קלין האוז וואס ס'וועט זיין יעצט אין תל אביב איז א גרויס חלק פון דעם וואס מ'האט צוזאם געארבעט פאר פיר יאר צוריק, ס'איז נישט געגאנגען פארפאלן, סאו זיי זאגן דא אז מ'זאל מתפלל זיין אז ער זאל זיין געזונט, ווייל עס זעט נישט אויס אז ער וועט נאך טאטשן בחורים, עס זעט נישט אויס אז ער וועט נאך טשעפען קינדער, ניין, איט דאזענט לוק לייק איט, זאגן זיי אז ער הייסט ר' אלטר יעקב אליעזר בן תרצה. יעצט אריינגעקומען א ביטערע בשורה, כ'דארף זאגן א הספד. דער יעקב לייזער דירנפעלד, כ'האב אייך געזאגט מ'האט אים אויפגעפיקט, ער איז געגאנגען דארטן אין עפעס א ווילידזש ער זאל זיך אביסל אפרוען, ס'הייסט ניר עציון, כ'האב אמאל געזאגט די אלע שטעט אין יוראפ האבן געהייסן ניר, ניר באטער, ניר טאהש, ניר הייסט לעבן, ס'איז אויכעט נירו לכם ניר ואל תזרעו אל קוצים, מ'וועט נישט מאכן זרע לבטלה. עניוועי דער יעקב לייזער דער ראש הכולל איז נפטר געווארן, ער איז דער טאטע פון דעם אברהם. ער איז אַכט און אַכציק יאָר אַלט. מ'האָט אים אויך גערופֿן פֿאַר חקירות, און ער איז געווען אַ מאָל אַ מלמד. פֿאַר ער איז געוואָרן ראש הכּולל, איז ער געווען אַ מלמד. ממילא האָט ער מורא געהאַט, געכאַפּט עפּעס אַ אַן אַטאַק, מ'האָט אים אַרײַנגעפֿירט אין שפּיטאָל. כ'וועל נאָכאַמאָל זאָגן פֿאַר בעלז, איך זוך אַ ראש הכּולל פּאָזישאָן. איך בין אַ קאַנדידעט, טאָמער עטץ ווילטס מיך נעמען. איך ווייס נישט וויפֿל גמרא מ'וועט לערנען, אָבער מ'וועט לערנען קדושה. עניוועי, דער יעקבֿ לייזער איז שוין געווען אַ מאָל אויפֿן טויטן-בעט מיט פֿופֿציק, זעכציק יאָר צוריק.

ער איז געווען יארן צוריק מלמד און קוק ווי מען האלט, ער איז אויף חקירות צו האט מאלעסטעד קינדער צו נישט, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט די אנדערע פינף מלמדים האט מען שוין ארויסגעלאזט אויף בעיל, עפעס כ'ווייס פופציג טויזענט דאלער, צוויי הונדערט טויזענט שקל צו וויפיל, און זיי טארן נישט האבן קיין קאנטאקט מיט די וויקטימס, און דעם ראזענפעלד ווילן זיי נישט ארויסלאזן, נאו, ער בלייבט נאך דארט דערווייל. יעצט דאס איז א מורא'דיגע חילול השם פאר חסידות, פאר גאנץ בעלז, בעלז האט זיך אין ארץ ישראל ערווארבן זייער א שיינעם נאמען, איך וויל פרעגן דעם בעלזער רב, וואסערע א טיפש ביסטו, איך האב דיך דאך געווארנט פיר יאר צוריק, איך האב אריינגעשיקט צו דיר שליחים, און דו האסט דיך אויסגעלאכט, פארוואס ווייל דו האסט אנדערעסטימעיטעד נחום ראזענבערג, נחום ראזענבערג איז טאקע גארנישט, אבער ער שלאגט זיך דאך פאר קינדער און דער אייבערשטער מוז העלפן, ס'וועט קיינמאל נישט ווערן אפגעוואשן דער פלעק, ווען א פרייער וועט וועלן טשעפען א חסיד אדער א חסידות וועט ער זאגן, הא הא בעלז! משכב זכר, ס'וואלט געקענט ווען ווערן שיין שטילערהייט ערלעדיגט, האסט דאך געוואלט שלאגן, יעצט גייט עס זיך אריינשלעפן איבעראל אין אלע אנדערע בעלזע מוסדות, כ'בעט דעם רב מאך ווידיאוס איבעראל, אפילו אין די טוילעטס און אפילו אין די מקווה, און שטעל ערנסטע מענטשן, און די ווידיאוס זאל גיין גראד צו די פאליס, מ'זאל נישט קענען קומען זאגן ניין דאס באהאלט. יעצט די זעלבע וויל איך זאגן דער הערש מיילעך אלטובסקי מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון רבי איציקל'ס ישיבה מ'האט אים שוין צוריק גענומען ווייל ער האט נאכגעגרויבט ער האט נאכגעגרויבט א יונגן יונגערמאן און דער זיידע האט אים אנגעשריגן און האט אים ארויסגעוארפן און מ'איז געגאנגען זאגן פארן זיידן און דער זיידע איז אוועק געפארן מ'איז געגאנגען זאגן פארן אנדערן זיידן אז ער זאל אים צוריק רופן בקיצור ער האט אים צוריק גערופן און ער איז ווייטער דארט ער לייגט זיך אן אויף איינעם ווי א טשוואק ער האט שוין מטמא געווען הונדערטער קינדער אין נדבורנה אונז באקומען יעצט אלע אינפארמעישן. סא הערש מיילעך דו קענסט קריגן א פרי רייד, וואטש ענד סי, די איזרעילי גאווערמענט גייט דיר געבן א פרי רייד, האסט מטמא געווען קינדער אין נדבורנה, דאס איז דער באוויסטער נדבורנה, דער וואס האט גענומען די גאנצע בילדינג געבויעט פון חילול שבת געלט און פון זנות געלט, דער שיינער גרויסער בילדינג, און אין נדבורנה האט מען אויך מכשיל געווען בחורים האט דער נדבורנער נישט געלאזט מען זאל גיין צו די פאליס, זארג דיך נישט מ'עט אנקומען צו דיר אויכעט נדבורנער רבי, איך בעט די אלע תלמידים וואס האבן געלערנט דארט און הערש מיילעך אלטובסקי האט זיי מכשיל געווען זאלן גיין צו די פאליס. יעצט ווער איז אויכעט שולדיג אין די רציחה פון דעם דירנפעלד? דער בעלזער רב? ווען ער נעמט אן עקשען דעמאלס וואלט דאס אלעס נישט צוגעקומען, און ווער ווייסט וויפיל קינדער מען וואלט נאך געקענט ראטעווען פון דעמאלס, און ווער ווייסט וויפיל קינדער מען וואלט נישט אראפגעשיקט פון אידישען וועג, די תלמוד תורה גייט זיך שטעלן אויף די פיס, און איך האלט אז דאס איז א יד השם, רבי אהרעלע, דער הייליגער רבי אהרעלע האט געהאט דארט גענומען קוויטלעך, און ער איז געווען א איש קדוש מאוד, און נעכטן האט מיך אנגעקאלט איינער אז אין דעם צימער ווי דער רב האט גענומען קוויטלעך, און אויפן זעלבן פלאץ ווי ער איז געזעסן דארט פלעגט מען, דער וויזשניצער, דער פנחס דאסקאל פלעגט אים דארטן מאכן משכב זכר ביי לאנטש, שטעל דיר פאר וואס פאר א ירידה דאס איז, סאו ר' בערל האט געזאגט ענאף איז ענאף, לעטס קלין אפ די האול בעלז האוס. ס'איז נאר צו א ביטערע פרייז צו באצאלן. עניוועי. ס'דא א יונגערמאן וואס האט מיר פארציילט א מעשה, ער זאגט מיר אזוי, זאלסט וויסן, איך גיי דארט ווי מ'טאר נישט, ס'איז דא אזא שווים קלאב ווי מ'גייט, ווייסטעך, די ריכטיגע סחורה. זאָגט ער, און ס'קומט דאָרטן אַ הײמישער יונגערמאַן אױך, ס'קומט עטלעכע, אָבער אײנער אַ סאַטמאַרער, װאָס ער גײט אַרום אָן אונטערהױזן. כ'האָב שױן געזאָגט, ס'איז דאָ די זעלבע אין דער װײ אױך אין באָראָ-פּאַרק. די סאַטמאַרע חזירים זענען צוגעװאױנט, אַז אַזױ װי זײ גײען אין דער מקװה אָן אונטערהױזן, גײען זײ איבעראַל. אָבער דער גױ װיל נישט זאָלסט אַזױ גײן, װײַל ער איז נישט דאָרט פֿאַר סעקס, ער איז דאָרטן פֿאַר שװימען. אפֿשר איז ער יאָ דאָרט פֿאַר סעקסן, נאָר מיט װעם ער װיל, נישט מיט דיר. עניװעי. גייט דער אינגערמאן צו צו יענעם און ער זאגט אים, איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ביסט אינטו געי? זאגט ער, חס ושלום! זאגט ער, נו, אויב אזוי וואס גייסטו אזוי ארום? און נאר אין א געי פלאץ גייט מען אזוי? דו ווילסט עטרעקטן די גוים אז זיי זאלן מיינען ביסט געי? זאגט ער, ניין! און ער איז געגאנגען ער האט זיך אנגעטון די אונטערהויזן, א חזיריי! עניוועי, נאכדעם האבן זיי מיך אויכעט אריינגעשלעפט דארטן אין דעם שווים פלאץ, ס'טייטש נישט מיך פיזיקעל, זיי האבן גערעדט נחום ראזענבערג א חזר, ס'האט זיך אנגעהויבן ער יא חזר ער נישט, ער איז א מנוול, ער האט אינטערגעברענגט אידישקייט צו ער האט געבויעט אידישקייט, ער רופט זיך אן דער זעלבער וואס איז געגאנגען אן די אינטערהויזן, רופט זיך אן דו ווייסט, כ'וויל דיר עפעס זאגן, דער נחום ראזענבערג איז דער גרעסטער חיה, ער זאגט אויפן האטליין אז ווען נישט ער וואלט מען נישט ארויסגעווארפן דעם מלמד, ער איז. דער זאליקאוו פון תלמוד תורה. ער איז א ליגנער ווייל זאליקאוו ווייסט היינט שפילט מען זיך נישט ארום, ס'איז דא די מינדעסטע קאמפלעין אויף א מלמד, מען ווארפט ארויס. נאר ער פילט זיך נאך אזוי ווי ער פיהרט די גאנצע זאך. שוין. פארטיג. פרעגט אים יענער איך וויל דיך פרעגן עפעס, ס'איז דא איינער וואס ער הייסט משה אלי' טייטלבוים. ווען נישט נחום ראזענבערג וואלט מען דאך אים נישט ארויסגעווארפן, ער וואלט נאך געווען ווייטער אין די ישיבה אין נועם אלימלך, נחום ראזענבערג האט אים אנגעהויבן צו לייגן אויפן האטליין איז ער אנטלאפן, סאו וואס האט עטץ טענה'ט ווען נישט נחום ראזענבערג? קיינער טוט גארנישט, נחום ראזענבערג טוט עפעס, מיטאמאל דער אינגערמאן האט זיך אנגעטון נישט נאר די אונטערהויזן, האט זיך אנגעטון די הויזן ער איז אנטלאפן, קומט צו אן אנדערער אינגערמאן זאגט ער דו ווייסט ווער דאס איז? דאס איז א משפחה מיט משה אלי' טייטלבוים? פרעגט ער ווי אזוי הייסט ער? זאגט ער לוי יששכר סוחר טייטלבוים. יעצט עטס זאלטס מיר זאגן ווער דאס איז, דאס איז אדער א ברודער אדער א פעטער. יעצט איך וויל פארשטיין, סוחר טייטלבוים וואס טוסטו אין אזא שווים קלאב? מילא די אנדערע זענען דארטן, זיי זאגן אליינס זיי זענען נישט קיין גרויסע שומרי תורה ומצוות, אבער דו ביסט דאך דער טייטלבוים, דו נעמסט זיך דאך אן פאר דיין משפחה, משה אלי', דו האלטסט זיך אז נחום ראזענבערג האט אנגע'חזיר'ט די גאנצע שטאט, סאו ווער ס'ווייסט ווער סוחר טייטלבוים איז זאל מיך אריינקאלן, זאל מיר לאזן א מעסעדזש, כ'וויל אויך וויסן ווער ער איז. יעצט כ'האב מזכיר געווען דא איינעם דעם משה האראוויץ וואס ער האט געהאט צו טוהן אין מאנסי מיט די מיט בחורים און ער האט זיי מכשיל געווען, ער זאגט מיר אויכעט דער זעלבער יונגערמאן אז ער ווייסט קלאר אז יעקב דוב, דער וואס האט זיך נעבעך געהארגעט, דער קרויס, ער איז א וויקטעם פון דעם משה האראוויץ, אונז ווייסט מען פון אסאך וואס זענען וויקטעמס פון אים, אבער איך נעם זיבעצן דיסקלעימערס. דער ראזענפעלד, ווען מ'האט געווארט דער דזשאדזש זאל אריינקומען און ער איז נאך געווען ביי זיך און ער האט געקענט רעדן צו מענטשן, האט ער געזאגט פאר זיינע מענטשן ארום און ארום אז מ'זאל אים מזכיר זיין פאר'ן רב, פאר'ן בעלזער רב. האט זיך אנגערופן איינער, דער וואס האט אונז, דער וואס העלפט אונז ארויס און ער האלט מיט מיט די גאנצע זאך, זאגט ער אזוי, ווען דו וועסט ארויסקומען פון די תפיסה דרייסיג יאר ארום, וועט שוין בערעלע לאנג האבן געפייגערט. יא ס'איז געווארן א דזשאוק, עטס האטס געמיינט עטס קענטס זיך ארומשפילן? יעצט איינער האט מיר אריינגעשיקט פון קאורט א פיקטשער, די באקס פון די כתב אישום פון ראזענפעלד, דאס איז א גרויסע באקס, ס'איז גרעסער ווי אן אייער באקס דא ביי אונז, און ער האט מיר געשיקט אויכעט א פיקטשער אין קאורט ווי זיי זיצן די חברה. ס'איז א דזשאוק, אלע האבן זיך גענומען די גרויסע טלית קטן'ס, זיי האבן זיך צוגעדעקט דעם קאפ ווייל זיי שעמען זיך, און זיי שטייען דארטן פיר שוטרים און זיי לאכן, ס'איז א דזשאוק נעבעך, א שאנדע וואס דא איז געווען, שוין איינער האט מיר געשיקט א פיקטשער ווי דער לויער, דער עורך דין שטייט דארטן אינדרויסן, די לויער פאר די, נישט פאר די שקצים, נאר די לויער פאר די קינדער, פאר די בחורים. יעצט איינער האט געשיקט א בילד פונעם רבי יעקב דירנפעלד דעם ראש הכולל, ער האט א שניי ווייסע לאנגע בארד ביז צום בעלי באטן און ער האט עוסק געווען מיט אזאלעכע זאכן, עניוועי ס'גייט שוין אזוי גוט אז ס'גייט שוין צו גוט אזוינס האבן מיר אונז אויך שוין נישט געקלערט, אונז האבן געהאלטן בעלז איז א חסידות און ס'איז א אפגעהיטן הויז. אבער ליטל דיד ווי נאו אז ר' סוחר דוב, דער פריעריגער נאך וועמען דער היינטיגער בעלזער רב הייסט, האט אויך אין מונקאטש געבעקט א חזיר א באוואוסטן חזיר, ער האט געהייסן דער שווארצער לייביש, און מונקאטשער רב האט אים ארויסגעווארפן און ער האט געבעטן אז מען זאל אים נישט שטיצן, און ר' סוחר דוב, דער מונקאטשער רב האט אים אפילו געלייגט אין חרם, און ר' סוחר דוב האט אים מקרב געווען, פארוואס ווייל יצר הנצחון, ווייל מונקאטשער רב האט אזוי געוואלט האט ער געוואלט פארקערט, אבער אינטערעסאנט וואס איז היינט געווארן, סיי בעלז סיי מונקאטש איז איין שטינקאטש, בעלז איז א. ס'א שמוציגע סעקשועל פלאץ איז אנבעליוועבל, און אונז האמיר געבעטן דעם בעלזער רב האמיר געהאט דרײַצן עדות וואס האבן געוואלט אריין גיין אז מען זאל ארויסווארפן יענקל פירער, און דער שייגעץ רוטנער וואס איז געווען דער משמש בקודש ביים פריעריגן בעלזער רב, ער האט נישט געלאזט, ער האט געזאגט זיי זענען נישט באגלייב. באגלייבט. נאר וואס ביסטו יא באגלייבט? די אלע מעשות וואס דו פארקויפסט פון רבי אהרעלע בעלזער איז איינס פון זיי אמת? אלץ אויכעט בלאף מיט שקר. איך זעה דו ביסט איין שטיק בלאפער. איך טראסט דיר גארנישט. דיין זון הערשל האט מאלעסטעד א בחור און איך האב אים געבעטן ער זאל ארויסגיין האט מען אים געמאכט עפעס אויס מגיד שיעור נאר ער לערנט פרייוועט מיט בחורים. איין שטיק שטינקאטש א שטינקע א פארשטינקען חסידות. יעצט ביז דער גראבער בער העט זיך נישט בייגן העט ער ליידן. צרות ווייל כ'האף ענק צו זאגן נייעס. די דרייצן האלטן יעצט ביים קומען קעגן פירער אויכעט. יא, מ'זעהט דאך אז ס'גייט גוט, מ'קען קיינעם נישט היינט אפשטעלן. איך האב עס אן די אדער סייד אוו די פענס. און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, עטס געדענקטס כ'האב ענק געזאגט. די ביאנער האבן מיר געזאגט זיי האבן אנגעקאלט דער גבאי האט אנגעקאלט. און מיט נאך פינף יונגעלייט, און געזאגט אונז איז נישט קיין כבוד זאלסט דאווענען אין ביאן, דעמאלטס ווען איך האב געהאט מיינע צרות, איך וויל דיר זאגן, דא גייט פלאצן יעצט אויף ביאן אזא מין שטינק פונקט ווי אויף בעלז, עטס עט זיך אויסלערנען, ווארפטס נישט קיין מענטש, און טאקע דא איינער מיט קליינע געדרייטע פאות, ער לערנט חבד, ער איז ביזי מיט חבד. געזאגט, די לאו-לייף ער קומט מיר זאגן האב מיר נישט קיין כבוד אז דו זאלסט דא דאווענען, מיר נישט קיין כבוד צו דאווענען מיט דיר אויך נישט, ס'איז דא ירמי' קעץ דער דער וואס ס'טוט אין מקווה'ס, ער איז א ראש הכולל, ער האט מיר פארציילט, ער האט געלערנט אין ביאן, און ס'איז געווען איינער צענווירט א משגיח, ירמי' געקומען פון אמעריקע, ער האט נישט געוואוסט, ער האט געזען ווי איין בחור גייט אריין אין טוילעט מיט א צווייטן, ס'איז לאו. זיי האבן שוין געהאט דאס וואס אונז האמער היינט, דזשענדער האבן זיי שוין געהאט דעמאלטס. איז ער געגאנגען ער האט פארציילט פאר צענווירט, ס'איז דאך א שרעק, ער געגאנגען צענווירט האט עס פארציילט פאר די הנהלה, ווער ס'איז דעמאלטס געווען די הנהלה ווייס איך נישט, קען זיין ס'איז דאך געווען פארן ביאנער רעבן, ווייל ביאנער רעבע איז ערשט געווארן רעבע אין א געוויסן יאר, און כ'מיין אז ירמי' קעץ האט שוין נישט געלערנט דעמאלטס דארט אבער כ'ווייס נישט, קיצור די הנהלה האט אים געזאגט צענווירט דו ביסט משגיח אין בית מדרש אין טוילעט איז נאן אוו יור ביזנעס וואס מען טוט. צענווירט ביאן אונז זעמיר איידעלע מענטשן אונז גייען מיר נישט קיינעם נאכקוקן אין בית הכסא. ביאן דו גייסט יעצט כאפן אזא פראסק פונקט ווי בעלז צו טון יעצט צו טון מוז ער זיך אנטוויקלען יעצט לאמיר גיין ווייטער דער לייזער בערלאנד מאכט זיך דאך משוגע דער זיין לויער זאגט זיין לויערקע איז א פרוי און זי זאגט אז ער האט קענסער האט זיך אויסגעפליקט א האלבע בארד און זעהט טאקע אויס ווי איינער וואס ער נעמט קימאו טערעפי בקיצור רבי יעקב מאיר שעכטער, ער הייסט פון די גרויסע משפיעים אין ברסלב, ער פירט אויכעט די מלחמה קעגן לעיזער בערלאנד, האט געהייסן יעצט אויפן אינטערנעט, כ'האב נישט געוואוסט אז מען מעג אויף אינטערנעט אבער ס'זעט אויס אז אין ארץ ישראל מעג מען יא, איז האט ער געהייסן מען זאל אראפנעמען אלע שיעורים פון לעיזער בערלאנד, אלעס! בקיצור זיינע חסידים קאכן, זיי ווייסן נישט ווי זיך אהינצוטון פאר בושה, זיי האבן געמיינט מען קען טאקע טון וואס מען וויל. יעצט דער וואס ער געט דאס געלט פאר דעם, דער זאגט ער געט נישט מער נאר פאר שובו בנים, פארשטייסט? ער סטראשעט מיט געלט און מיט זנות, מעג טוהן זנות און נישט נישט געבן געלט, סא ס'איז מוראדיג, דער לעיזער ער שפילט אז ער איז קראנק און ער שפילט ער האט קענסער, אבער ער שפילט שוין נישט אזוי גוט ווייל דער עולם האט אים שוין קלאר ארויס און רוב מענטשן האבן זיך אפגעשאקלט. ס'ביטער דער מצב. יעצט צוריקקומען צו די פעדאפיילס, ס'איז דא איינער הייסט פרוים האראוויץ ער איז די ראש ישיבה פון לעלובער ישיבה אין ירושלים, בקיצור ער, פערציג בחורים זאגן אז ער האט זיי גערעיפט, פערציג, מ'האלט שוין ביי פערציג יעצט, דער. לעלובער רבי האט נישט געלאזט מען זאל גיין צו די פאליס און מען האלט אים אין איין אראפנעמען יעדן טאג פאר חקירות צו די משטרה, דער סוף גייט עס אויך פלאצן ווייל ס'האלט שוין זייער נאנט צו פלאצן, דער אפרים האראוויץ וועט גיין זיצן ווי ס'זעהט אויס, יעצט איז דא נאך איינער הייסט ר' יענקל האראוויץ ער איז פון מאנסי ער איז א. ער האט א ישיבה אין מאנסי, ער העלפט שטארק צו מען זאל מלחמה האלטן מיט די פעדעפיילס, איך האב אויף אים אויכעט אביסל טענות, דארט דארט ווי ס'קומט צו זיינע מענטשן, ער האט שוין מיך געבעטן אמאל איך זאל איינעם אראפנעמען און איך האב אים געזאגט איך נעם נישט אראפ, ס'איז נישטא אזא זאך, איז למעשה איז דא איינער וואס איז שוין געזעסן אין דזשעיל צוויי יאר צו וויפיל און ער האט זיך באזעצט, ער איז שוין אפגעזעסן, ער האט שוין אפגעדינט און ער איז שוין געפארן אויף ארץ ישראל, איך האב שוין געהאט אים אפאר מאל אויף מיין האטליין, ער הייסט יונה וויינבערג. האט זיך באזעצט אין הר נוף, יעצט דער ר' יענקל האראוויץ פון מאנסי געוואויר געווארן אז ער וואוינט דארטן איז ער געגאנגען האט מודיע געווען פאר אלע שכנים אז מען זאל וויסן אז ער איז א פעדאפייל ער האט מאלעסטעט צוויי תלמידים זייער זייער ביטערליך יעצט איז דאך דא א רב ער הייסט רב בערקאוויטש ער האט פאר אלע אמעריקאנער ארומגעשריבן בריוון דארטן אז מען זאל וויסן אז ער איז א מסוכן פארן ציבור. ער איז נאמבער דריי די העכסטע סכנה וואס איז דא. און יעצט דער יונה וויינבערג מאנט יעצט אויף הוצאת דיבה צוויי הונדערט טויזענט שקלים, פופציג טויזענט דאלער סוט ער יעצט דעם יענקל האראוויץ. ווייל וויבאלד ער האט אים ארויפגעלייגט אויף טוויטער האט עס אים גורם געווען א גרויסן שאדן ווייל פארשטייסט מען וויל שוין נישט האבן מיט אים צו טון און זיינע קינדער לערנען דארט אין א סקול אלעס איז געווארן העיווייער על כל פנים ער האט זיך נישט געפוילט דער יענקל האראוויץ און ער איז אראפגעפארן אויף ארץ ישראל זאגן א דרשה דער חילוק איז איך פאר דאך אויך כסדר איך זאג דרשות איך זאג דרשות איך שטעל לאקעל בריוון און איך האב אפגעזאגט נאכדעם קענסטו דיך שטעלן אויפן קאפ. טראמפ. ער האט עס מפרסם געווען אין אלע צייטונגען און איבעראל אז ער גייט זאגן א דרשה און ער גייט רעדן פון א חזר וואס ס'דרייט זיך דארטן איז למעשה. ער האט באקומען א קאורט ארדער אז ער טאר ביי זיין דרשה נישט זאגן קיין שום נאמען ווי יונה וויינבערג, דער נאמען טאר נישט דערמאנט ווערן. יענקל האראוויץ איז געבליבן מיט די דרשה. אזוי ווי מען מאכט א שמחת חתן כלה חתונה נאר די כלה האט פארגעסן צו קומען. אבער. אמאל פלעגט עס אויך נישט זיין, אמאל האט מען זיך באזעצט אין הר נוף און ער איז געווען א פיינער מענטש. יעצט, ס'איז דא אין ארץ ישראל א בית דין, וואס דער בית דין איז דער זון פון רבי יעקב הילל, ווער ווער ס'קען נישט די ארץ ישראל'דיגע רבנים וועל איך ענק זאגן, ס'איז דא א גרויסע בעל מקובלים ישיבת אהבת שלום יכב"ץ, דער רב פון דעם איז רבי יעקב הילל א גרויסער בעל מקובל א צדיק, ער האט א זון יהודה הילל וואס ער פירט דעם בית דין, בקיצור. איז זענען געקומען צו אים פרויען און זיי האבן אים געפרעגט אפאר יאר צוריק אז זענען געווארן גערעיפט דורכן חזר לעיזער בערלאנד און זיי ווילן וויסן צו זיי זענען אסור פארן זייערע מענער צו נישט. בקיצור ער האט דעמאלטס זיך נישט געוואלט אריינמישן ווייל יעדער האט דאך מורא געהאט פון דעם גענגסטער בערלאנד. היינט. זענען זיי געגאנגען די פרויען און זיי האבן געשריבן א בריוו פאר דעם יעקב הילל וואס זיי שרייען דארטן געוואלד און זיי זאגן אז דאס וואס עטס האט שטיל געשוויגן די אלע יארן דאס איז א חילול השם און זיי האבן געפרעגט וואס אונז זעמער שקופות, שקופות מיינט דורכזיכטיג, וואס האטס נישט געוואוסט וואס ער טוט דא? איז איך וויל ענק פארליינען דעם בריוו לכבוד הרב יעקב הילל שליטא. רב ישיבת אהבת שלום שמענו את הבן שלך מספר, דער זון האט יעצט פארציילט כי לפני שנים רבות בעת התפוצצות הענין וואס האט זיך געפלאצט די ענין פון בערלאנד הגיעה קבוצה מאוד גדולה של אנשים מהקהילה שנשיהם נאסרו, ס'איז געקומען ליידער א גרויסע גרופע מענער וואס זענען געקומען פון די קהילה פון בערלאנד וואס האבן געזאגט אז זייערע ווייבער זענען אסור על בעליהם, זיי זענען געקומען צום בית דין אז ער זאל דן זיין. און זיי זענען דערציטערט געווארן, און זיי האבן געהערט אז דער זון האט געזאגט, אונז זעמיר נאר דא פאר חושן משפט, אונז זעמיר נישט דא פאר סעקשועל אביוז, רחמנא לצלן. שרייבן זיי יעצט, וואו די לא תעמוד על דם רעך, וויאזוי האט עטס געקענט קוקן ווי מען פארגיסט אידישע טעכטער'ס בלוט, און קיינער האט זיך נישט וויסענדיג געמאכט? וואס וועט עטס ענטפערן? שרייבן זיי, דאס איז קעגן ענק און אויך קעגן די עדה החרדית ווייל מ'איז געגאנגען צו די עדה החרדית אויך. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, די וועלט זאגט אז גארנישט פלאצט נישט מיט איינמאל, ס'דויערט צייט ס'זאל זיך בילדן אפ, דא רעדט מען פון פיר פינעף יאהר וואס פרויען זענען נעבעך ארום געגאנגען געהארגעט, און זיי שרייבן ס'איז קעגן די עדה החרדית אויך און קעגן שלום ארוש, און אונז האמיר געמיינט אז שלום ארוש האט געמאכט שיינע ספרים וואס די גאנצע וועלט קויפט, דער אמת איז כ'מיין אז שלום ארוש איז געווען פשוט א סייקאלעדזשיסט. ממילא אז ער קען אביסל ברסלב'ע חסידות און ער איז א לייסענסד סייקאלעדזשיסט האט ער געמאכט שיינע בוקס, דאס האט גארנישט צו טון מיט ערליכקייט, ר'האט צעווילדעוועטע פיאות, אלע ברסלב'ער גייען אזוי, און ס'איז אויך קעגן ר' גראסמאן, ר' גראסמאן איז דאך אראפגעפארן צו בערלאנד אויף יאהאנעסבורג, ער איז אזא דורכגעפוילטער שייגעץ דער גראסמאן, ער האט אלעס געוויסט אז דער רשע מטמא פרויען און יעדער איז שטיל געשוויגן. שרייבן זיי ווייטער די פרויען, עטס קענטס מאכן הפגנות קעגן די ממשלה אויף חילול קברים, וואו די הפגנה אז מ'האט מחלל געווען אידישע טעכטער, פרעגן זיי, אונז זעמיר שקופות? אונז זעמיר דורכזיכטיג? מ'האט אונז נישט געזען? זאגן זיי ווייטער, ענקער שטילשווייגן קעגן די טומאה איז די גרעסטע חילול השם וואס איז געשען, אונז זעמיר עטליכענענע פרויען, וואס ער האט פוגע געווען מיט זיי, און אסאך האבן אויפגעהערט צו האלטן שבת, זיי האבן אויפגעהערט צו זיין אידיש, אויב דאס איז אידישקייט ברויך איך עס נישט, אונז זעמיר זיכער אז אסאך פרומע וואס זיי קוקן צו יעצט וואס דא גייט פאר מיט די שובו בנים, טוט זיי פשוט וויי און זיי הייבן אן צו טראכטן פארוואס דארף איך זיין פרום, און לידך גיסא אסאך פרייע ציען זיך יעצט אוועק פון אמונת השם, דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אונז און ער האט געשיקט צדיקי אמת, אין ברסלב אזוי ווי דער גאון הרב יעקב מאיר שעכטער און ר' ליבערמענטש און ר' קרעמער גראדע בין איך זייער ברוגז ווייל די ווייל דער שעכטער שלעכטער בעכטער איז א שייגעץ טמא א ארור רשע שייגעץ טמא און איך האב אים אמאל געזאגט אז ישראל מאיר גבאי וואס ער בויט די אלע קברי צדיקים איז א נואף האט דארטן א שיקסע וואס ער וואוינט מיט איר, און איך האב עס דערציילט זיין ווייב, האט ער אים געגעבן א בריוו אז ער מעג פארן אויף אומאן, זיין ווייב האט נישט געוואלט לאזן, ווייל ס'איז דעם רעבנ'ס א זאך. אבער טאמער מיינסטו אז דאס אלעס, נאכנישט אלעס. ס'איז געווען דא איינער נחמן בורשטיין, ער איז געווען פון די עלטסטע ברסלב'ע חסידים, כ'מיין ער איז געווען אין די הויעכן ניינציגער, פלעגט וואוינען דארטן אין די ישיבה אין מאה שערים, ער האט א זוהן צו אן אייניקל, איך דענק שוין נישט, וואס ער האט גערעיפט קינדער אין תלמוד תורה, און מ'האט אים איינגעזעצט, און מ'האט אים געגעבן דרײַצן יאר צו זיבעצן יאר, כ'האלט שוין אפילו נישט מיט, כ'האב א שידוך געטוהן מיט א קינד, ער זיצט אין תפיסה, איז געגאנגען דער רשע שעכטער בעכטער שלעכטער הונט, און ער האט געשריבן כהאי לישנא, יעדער ווייסט. אז ער זיצט בלא עוון בכפו. ער האט גארנישט געטון. די ציונים האבן נעבעך איינגעזעצט. איך כאפ זיך די תוצאה. מיט דעם ברענגט ער אריין א מורא'דיגע שוואכקייט אין די מלחמה וואס אונז פירמער, און ער געבט חיזוק פאר די פעדאפיילס. א חלק פון די איינזעצן איז אז ס'איז דא בושה. אז יעקב מאיר שעכטער האט געזאגט אז ס'האט גארנישט מיט דעם, ס'איז לא עוון בכפו. איז במילא הרג'ט ער אוועק די מלחמה, און איך האב עס אים פארגעהאלטן דורך איינע פון זיינע גבאים, זאגט ער ניין מען מוז אים געבן חיזוק, ער האט שוין א שידוך געטון, יענער האט שוין שלום געמאכט מיטן מצב, פארדרייסט א קאפ. גראדע היינט אינדערפרי, היינט איז דינסטאג, דינסטאג האט מיך אפגעקאלט איינער פון די גבאים פון יעקב מאיר שעכטער, שלעכטער, בעכטער, און ער זאגט אז דאס וואס ס'איז דא א חיה, לייזער בערלאנד, וואס האט מטמא געווען פרויען, און ער רופט זיך ברסלב, דאס האט דאך נישט קיין שום שייכות מיט רבי נחמן, און איך בין געגאנגען איך האב געזאגט ווער ווייסט ביי רבי נחמן וואס איז געווען, איך ווייס שוין היינט גארנישט, ס'איז געווען אזאלכע גבארעלעמס, האט ער מיר געזאגט אז דאס זאל איך נישט זאגן, ווייל איינער רופט זיך ברסלב און ער איז מטמא פרויען איז דאך נישט יעדער מחויב צו ליידן, און ער האט מיר שטארק פארגעהאלטן, ער זאגט רבי יעקב מאיר זאגט איך זאל דאס נישט טון, זאג איך אים דו טיפש דו, איך האב דאך אויף יעקב מאיר שעכטער מער צרות ווי אויף לייזער בערלאנד. יעקב מאיר געבט חיזוק פאר יעדן חזיר, ער האט געגעבן חיזוק אז ישראל מאיר גבאי זאל ווייטער פארן מאכן דעם רעבינ'ס ציון מיט די אלע זאכן, מיט נאך ציונים, און ער האט מזנה געווען דארט די גאנצע צייט אויך זיין ווייב האט אים שוין אפילו גע'גט, מען זאגט זי איז נערוון קראנק, אוודאי זי האט א משוגענע מאן וואס ער איז געפארן זינדיגן, איז זי נערוון קראנק, און כ'האב אייביג געזאגט אז די גאנצע געפארעכץ אויף אומאן דאס איז. צען פראצענט ערליכע צו פופצן פראצענט ס'איבריגע פארט אלע זינדיגן דארט דראגס וואס דו ווילסט וויאזוי לאזט מען דאס צו דו קענסט נישט אפארד געב ארויס אז דאס איז געווען אין די צייט פונעם רעבן האט מען געדארפט פארן היינט איז אנדערש צו ביז צען יאר צוריק צו ביז צוואנציג יאר צוריק איז עס געווען אן ענין. זיי האבן נישט געטון גארנישט זיי האבן מורא. יעצט איך פרעג יעצט א קשיא, יעקב מאיר שעכטער האט געוויסט יארן אז ער איז מזנה מיט פרויען, ווי איז ער געווען ער זאל עפענען זיין מויל? יעצט איז ער געווארן א צדיק יסוד עולם וואס ער גייט אין מלחמה? באלאוני! די מדינה האט זיך גענומען איבער. האבן זיי געזעהן אז ער איז שוין נישט אזוי שטארק, האבן זיי געוויסט אז יעצט קען מען גיין אין מלחמה, אבער ווען נישט די מדינה, האבן זיי דעם רבונו של עולם אין די בעק סיעט. סאו שרייבן זיי אלקים ריחם עלינו, דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט און ער האט געשיקט כמה צדיקי אמת בברסלב, אזוי ווי הרב הגאון הרב ר' יעקב מאיר שלעכטער בעכטער און הרב הגאון ליבער מענטש. כ'האב אמאל געזאגט, כ'ווייס נישט

צו איינע פון די צוויי ברידער איז גאר זיין איידעם, אבער איך האב אים געפרעגט ווי ביסטו געווען ביז יעצט מוחה צו זיין, דו האסט אלעס געוואוסט? אה, ווייל יעצט די מדינה שלאגט זיך, געט מען נאך א זעץ אריין יענעם, ווייסט, יו דאונט קיק א דאג ווען הי'ס דאון, זאגט מען. עניוועי, און זיי האבן זיך נישט דערשראקן פאר בערלאנד און זיי האבן מוחה געווען, זעמער אז ס'נאך דא מענטשן וואס זיי גלייבן אינעם אייבערשטן. און זע, ער זאגט, מען קען נאך מתקן זיין אלעס, מען קען שוין גארנישט, די אלע פרויען וואס זענען אסור צו זייערע מענער, דאס איז נעבעך, נעבעך. יעצט די לויער, זי הייסט רחל טוירן, פדן תורין, צוויי אקסן, בקיצור, ס'איז דא א פיקטשער ווי ער רעדט צו איר שטילערהייט, ער דעקט זיך צו מיטן טלית, כ'האב מורא ער כאפט דארטן א קיש מיט איר אויכעט, רחמנא לצלן, ס'איז נישט צום גלייבן. עניוועי, זי טענה'ט אז ער איז נישט געזונט, מען טראגט אים אוועק אין עפעס אן אנדערע תפיסה, און כדי זיינע חברה זאלן נישט בונטעווען. בקיצור, און ער איז קראנק אויפן הארץ, און דאס איז זיכער, א הארץ קראנקעדיגער מענטש, און מען האט אים גענומען ערב שבת עפעס אין דרום הארץ, ערגעץ, איך ווייס ווי דאס איז, ערגעץ אין באר שבע צו ווי, און זי שרייט ס'איז נישט קיין רעכט. זי ווייסט פארוואס מען טוט עס, זיי ווילן ווייזן זיי האבן נישט קיין מורא פאר גאנץ שובו בנים, און ער זאגט אז ער האט קענסער, זייט מען האט אים איינגעשפארט אין ארץ ישראל האט ער געקריגן קענסער, אבער די בית משפט האט געזאגט ער בלייבט זיצן ביז אונז מיר ענדיגן מיט אים. יעצט דער וואס האט מיך אפגעקאלט דער גבאי פון יעקב מאיר שעכטער האט געזאגט אז דו ווייסט ר' נתן זאגט אז מען קען נישט טאטשען קיין שום סעיף אין שולחן ערוך, און זיי דערציילן אז לעזער שלמה האט אמאל געדאווענט, נאכן זמן תפילה אין ירושלים איז געקומען פון חוץ לארץ איך ווייס דער אלטער בענדער ר' לוי יצחק בענדער האט אים געזאגט מען טאר נישט דאווענען צוויי שמונה עשרה'ס ער האט זיך אויסגעלאכט אבער על כל פנים אלעס איז געווען אין ברסלב אייביג שלחן ערוך און ממילא זאל איך נישט האקן אויף ברסלב און זאגן ווער ווייסט וואס איז אמאל געווען איך וויל דיר זאגן יא ס'איז קלאר ארויס ברסלב ווייל דו ביסט אין ברסלב איך בין אן אוטסיידער איך האב דארט געארבעט יארן כ'קען איינער ראובן וואס האט געמאכט די בית מדרש, די קלויז, ער האט אלעס געטוהן דארט, דער מענטש האט געהארגעט א מענטש אין ארץ ישראל, ער איז צוריק געלאפן אויף אוקריינע און דארט געוואוינט מיט א גויטע, איך האב געזאגט ר' מעכל דארפמאן ווי קענסטו טוהן אזא זאך, דער מענטש וואוינט דא מיט א גויטע יעדע נאכט, און ער האט אים געלאזט רופן און ער האט געזאגט יא, הער אויס איך בין דא אליינס איך האב נישט קיין ווייב, און ער האט געבויעט די שול, דאס איז דעם רבינ'ס א זאך, נאר די זמן תפילה איז די גרעסטע פראבלעם, וואס איז זמן תפילה, איז דא צענליגע שיטות, לאזטס זיך אפ מיט די אלע זאכן. ס'איז געווען איינער ער האט געוואלט געבן עפעס א נאמען, און למעשה האט ער נישט געגעבן דעם נאמען ווייל בערלאנד האט אים געזאגט געב אן אנדערן נאמען, יעצט אז ער איז געוואויר געווארן אז ער פארפוילט דער יונג איז ער געגאנגען פרעגן א בית דין צו ער מעג צוריק געבן דעם ערשטן נאמען, ער וויל נישט האבן בערלאנד'ס נאמען וואס ער האט אים געהייסן געבן, האט דער בית דין גע'פסק'נט מען מעג, גראדע פאריגע וואך האט מיר איינער געזאגט איז געשטאנען אין בלאט א גאנצע אריכות וועגן עפעס א נאמען א מעשה, כ'האב אים געזאגט איך האב דאך אויך א פראבלעם מיט מיין נאמען. איך האב געדארפט הייסן מנחם נחום, נאך א זיידן וואס ער האט געהייסן נאכן טשערנאבלער, אבער סאם האו מיין טאטע האט נישט געוואוסט האט ער מיר א נאמען געגעבן נאר נחום אליינס, און איך האב נאך דריי קאזינס וואס אלע הייסן נאר נחום, איז האט מיר געזאגט די איינע פון מיינע קאזינס ס'איז אפשר כדאי מען זאל טאקע יא אנהייבן צו רופן מנחם נחום, איך ווייס נישט, מען דארף האבן עפעס איינעם, עס דארף מען האבן אזא לייזער בערלאנד צו קענען פסק'נען די שאלות. נאר אז מ'האט אים שוין איינגעזעצט זענען מיר דאך אויף צרות. יעצט מיר האט געהאט א ישיבה אין בראכפעלד, בקיצור זיי האבן געוואלט נעמען די ישיבה פון מודיעין עלית צוריק צו געבן ווער ס'האט עס געגרינדעט, למעשה איז די ראש ישיבה אנטלאפן, ווער ווייסט וואס ער האט אפגעטון, זענען זיי געגאנגען זיי האבן צוגעשפארט די מיר אין בראכפעלד. יעצט זיי שרייבן אז זיי זוכן א ראש ישיבה, כ'האב זיי געוואלט זאגן איך זוך א פאסטן, איך וויל אויך ווערן א ראש ישיבה ערגעץ אין ארץ ישראל, כ'ווייס נאר נישט פונקטליך צו וועם מען דארף רעדן. יעצט דער ראש ישיבה הייסט ר' מאיר קעסלער, און אויף אים זאגט מען אויכעט אז ער האט געטון מיט די תלמידים חזיריי, איז צו יענע פרשה דארטן. ס'טוט זיך נאר אנטוויקלען. ס'איז דא די ראש ישיבה פון מיר פון פלעטבוש ס'האט נישט קיין שום שייכות מיט די ראש ישיבה מיט ארץ ישראל. איז דא דא איינער הרב קאלמענאוויטש רבי אשר קאלמענאוויטש אלע יארן פלעגט ער מיר זאגן דו מאכסט דיך מקוואות לאז דיך ארויס פון די חאזעריי היינט זאגט ער עס נישט מער ער זאגט אונז האמיר אליין נישט געוואוסט ווי טמא ראש ישיבות מיט די רבנים מיט די מלמדים זענען היינט זאגט ער עס נישט היינט וואטשט ער ווי אן אויג אין קאפ אז זיין ישיבה זאל נישט האבן די אלע פראבלעמען. יעצט אין ארץ ישראל האט מען איינגעזעצט א טאטן וואס האט געשלאגן זיין טאכטער וואס איז א האלב יאר אלט ווייל זי האט געוויינט, נעבעך זענען זיי סיקאוס דארטן. יעצט איז דא איינער הרב פינטו, דער וואס מ'האט איינגעזעצט פאר גניבות, ער זאגט אז מ'דארף. די אלע מענטשן וואס זיי גייען צו רבנים צו פרעגן עצות, און ס'איז דא סעקשועל אביוז אנדערע זאכן, דארף מען גיין מיט צו פסיכאלאגן זאלן זיי דעם קאפ עפענען אז א רב איז נישט אויף דעם געמאכט. יעצט איז דא נאך ביטערע נייעס אז הרב שטיינעמאנ'ס אן אייניקל האט זיך דערטראנקען אין האוואנע. דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין בלע המות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים. יעצט ס'איז דא א פאליסמען וואס ער האט געהאלטן אינמיטן חוקר זיין אין יפו און אין קאורט האט ער געהאלטן אינמיטן חוקר זיין א פרוי וואס האט זיך באקלאגט נעבעך קודם האט ער אויכעט נעבעך מזנה געווען מיט איר אזוי גייט עס זענען צובראכענע נשמות די פרויען ווען מען רעיפט זיי, זיי ווערן אזוי פארלוירן די פאליס רעדט צו זיי שיין מיינט זי שוין אז דאס איז עס. יעצט ס'דא די שומרים און ס'דא די שמירה, שמירה איז א אינגערמאן כ'מיין עכפ לייפער הייסט ער, כפנים ער איז שוין געווארן א גאנצער מחותן מיטן הויפט פון די פאליס, ער גייט נישט מיט די שומרים נאר מיט שמירה, ס'גוט זעמיר גוט אויף צרות, און דער הויפט ביל ברעטאן די הויפט פון די פאליס, האט געמוזט רעזיגנירן, און ס'איז דא די מעיאר, מ'נעמט יעצט א פאול, איז איין און פֿערציק פראצענט זאגן אז ער איז גוט, און די איבריגע האלטן אז ער איז נישט גוט, ער איז ער נישט אין ארדענונג. כ'וויל ענק זאגן רבותי, איך בעט יעדן זאל תשובה טון מיט אלעם, איך גיי ענק זאגן א זאך, עס קען זיין ס'איז אמת עס קען זיין נישט, ס'איז דא, כ'האב ענק שוין געזאגט, די גאווערמענט האט אוועק געלייגט דזשעילס פאר יעדן, מ'זאל יעדן איינשפארן, ווי ס'זעט זיך אויס גייט לויט וויאזוי די. בלאגס זאגן איך ווייס נישט ווי קראנט זיי זענען צו נישט זיי זאגן אז די גאווערמענט גייט דא מאכן א מארשאל לא אין גאנץ אמעריקע ווייל מען קען נישט אויסהאלטן מען הארגעט מענטשן מען הארגעט פאליס מען הארגעט מען שיסט זיי רעדן איין דעם עולם אז עס האט צו טוהן וועגן אייסיס מוז מען דאס מאכן אבער דער אמת איז עס האט צו טוהן ווייל אמעריקע האט שוין נישט קיין געלט זענען אויסגעלאפן מיט געלט. די גאנצע וועלט האט דא אינוועסטעד געלט און זיי כאפן נישט דא פונקט אזוי נישט סעיף. עניוועי ס'דא אזא מין שמועס אז זייער בקרוב גייט מען קאנפיסקעיטן יענעמס געלט, קען זיין כ'רעד יעצט שטותים און כ'ליין עס אויף די בלאגס, געדענק ווען ס'איז געקומען יער טו טאוזענט האט מען גערעדט א יאר פארדעם אז קיינער זאל נישט פארן מיטן פליגער ס'וועט זיין מורא'דיגע זאכן אבער דער אמת איז שטותים ווייל יענץ האט גארנישט צו טוהן אבער דאס צו די גאווערמענט טראכט אויף אונז שלעכט זיי זענען נישט געווען אונזערע בעסטע ידידים קיינמאל. נישט נאר פאר אידן, ס'איז א לאנד וואס יעדער ווען מ'איז גענוג ביי די פאוער לאכט מען פון די וועלט. איך זאג דעם עולם מ'דארף אנהייבן שטארק תשובה צו טון ווייל זיי גייען צונעמען יעדן דאס געלט, אזוי אזוי שטייט אויף די בלאגס, קען זיין אז ס'איז נישט אמת אבער על כל פנים אונז לעבן אין זייער זייער שרעקליכע שווערע צייטן איז במילא דארף מען וויסן רבותי מ'מוז אנהייבן צוריק תשובה צו טון. יעצט, די יו עס סענטער פאר דיזיעס קאנטראל, די דעפארטמענט אוו דזשאסטיס און די סענסוס ביוראו שרייבט אזוי, פֿינף און דרײַסיק פראצענט פון די קינדער וואס מען רעיזט זיי אליינס, נעבעך מען גט זיך וכדומה, איז די פֿינף און דרײַסיק פראצענט פון די קינדער זענען נישט מצליח. יעצט שרייבט ער אזוי, קינדער וואס.

אוו דאוז טשילדערען הו עקזיביט ביהעיוויערעל דיסארדער ענד ניינטי פערסענט אוו האומלעס ענד ראנעוועי טשילדערען. דאס וועט ענק געבן אביסל אן איידיע אז יו העוו טו סטיק איט אוט ענד דזשאסט דאונט וואלק עוועי. האסט אנגעמאכט קינדער, טעיק קעיר אוו דעם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן ס'איז דא חסד אוו סקווער טווענטי פאר סעווען, זיי האבן געמאכט יעצט זייער א שיינעם ווידיאו און זיי האבן עס ארויפגעלייגט אויף אלע אינטערנעטס, איך פארשטיי נישט, עטס טוטס א הייליגע ארבעט. אבער די רבי האט דאך פארברענט לג בעומר אלע אינטערנעטס, וויאזוי מעג מען ארויפלייגן דארטן די אלע אינטערנעטס? כ'האב געזען די רבי געווען ביי חתם סופר'ס ציון אין פרעשבורג, זיי ווייזן אין מקווה וואס די רבי טובל'ט זיך דארטן, ס'איז אנבעליוועבל, עטס זענט טאקע אזאלעכע פעיקערס? עטס פאפט זיך שוין אליינס, יעצט איז געווען אין אידיש איז געווען אן ארטיקל וועגן די רעבעצן, ס'איז געווען יעצט די יארצייט, דאס איז דעם סיגוטער'ס רעבעצען און די מאמע פון אהרן און זלמן לייב איז געשטאנען דארט אזוי אז די צוויי ברידער גייען ארויף צום ציון, וועלכע צוויי ברידער איז דער זענטער מיט זלמן לייב? ס'הייסט די אנדערע זענען ממזרים צו פון ווי? איך פארשטיי נישט, די רבי'ס טאכטער וואס איז אוועק צו די וואס זי וואוינט עה עה אין מאנטריאל, דאס הייסט דאס אלץ איז געווען פון ממזרים צו דער סיגוט רב האט צוויי מאל חתונה געהאט, ער האט געהאט צוויי מאל חתונה געהאט, קען זיין ער האט די דריטע מאל אויך חתונה געהאט, נעמען זיי זיי האבן אריין געשריבן וועגן מיין שווער אז ער איז געשטארבן זיי האבן נישט געשריבן, זיי האבן געשריבן ער האט איבערגעלאזט קינדער זיי האבן געשריבן מיינע אלע שוואגערס מיך האבן זיי נישט געשריבן, האט איינער מיר געזאגט ס'הארט אייך נישט זאג איך אים די בהמה די זאלן נאכאמאל שרייבן אז נישט דער דברי יואל האט געגרינדעט וויליאמסבורג נאר בן גוריון האט עס געגרינדעט. ווען זייער פאליטיק מיט געלט וועט אויסארבעטן אזוי וועלן זיי זאגן אז בן גוריון האט געגרינדעט סאטמאר אויכעט דו קענסט זיי נישט עס איז חיות פון וואלד זיי האבן גענומען זייער די זאליקא'ס מאמען מ'האט זי פארשעמט ברבים פאר יעדן עס איז נאר דא צוויי וואס זענען געגאנגען הייסט אהרן איז נישט קיין קינד די טעכטער זענען נישט קיין טעכטער אזוי גייט עס דו דארפסט קענען דעם אונגערישן מענטאלעטי מיט דעם זענטער זיענטער אזיאטישע פערדישע מענטאלעטי. דאס איז וואס ס'איז, איך שעם זיך נישט, אן א בושה. שוין, איך זעה ס'דא בילדער ווי ס'דא א גרויסע אסיפה ביים סאטמאר רב אין שטוב ביי זאליקא'ן, ער איז ביזי מיט די ילדי רצפת און מיט די ילדי צרפת, האט ער דארטן גרויסע עשירים מיט גבירים און ער איז זיי מחייב צו געבן געלט, דערווייל איז דא דא הונדערטער קינדער וואס זיי דרייען זיך אין די גאס נעבעך ביי די אסיפה איז דא משה שמואל זשופניק, יודי מאנדל, איצי האגער, שמעון ישראל פערלמוטער דאס איז שטארק'ס שותף דער וואס האט געהאלפן אים הרג'ענען און זיי זארגן זיך פאר די ראצוואסער קינדער דערווייל דרייען זיך דא אזוינפיל קינדער אין גאס עטס געדענקטס איך האב ווען געזאגט ס'איז שוין דא סעווענטי עיט וואס האבן זיך גענומען דאס לעבן מ'האלט שוין ביי עיטי פאר. די לעצטע צוויי וואכן געווען פֿיר זעלבסמארד, איינער זאגט מיר נאך אנגעקאלט אז ער איז ארויסגעפארן זיך אומקוקן ווייל כ'האב גערעדט לעבן רבי שמואל זאנוויל שווארץ איז דא א וואלד, און ער האט געוואלט זען צו ס'איז אמת, ווייל זיינע עלטערן ליגן אויכעט אין די חלקה אין קלויזענבורג, און ער איז ארויסגעפארן זאגט ער ס'איז געווען פֿיר פֿינף הונדערט קארס, די גאנצע בית החיים געווען ארומגענומען מיט קארס, פרעגט ער איינעם וואס איז, זאגט מען יעצט איז דא א לווי', מתעסקים זענען געווען דארט מיט זייער ווען, זיי האבן געדרייווט דעם ארון, וואס איז געשען, נאך א בחור האט זיך אווערדראגט, נאך א בחור, נאך א בחור, נאך א בחור, ס'איז שוין א דזשאוק היינט, דארט איז נעבעך דא א גאנצע חלקה, דארט האט מען געלייגט דזשאו דיענדזשעלאו, מען לייגט אלע אנדערע, נעבעך, רבותי, לאכטס פון נחום ראזענבערג, לאכטס, בהמות וואס איר זענט. מ'איז ביזי מיט ראצפעסער קינדער, צרפת האט א פראבלעם מיט חינוך, אונז האמער א פראבלעם מיט חינוך, אונז זעמער אין דר'ערד, אונז פארלירן מיר די ארטאדאקסיע, בימיו אין די צייטן, אין אונזערע צייטן איז נעבעך ארטאדאקסיש אונטערגעגאנגען, יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א וויכטיגע זאך, פון די תלמוד תורה פון בעלז אין תל אביב איז ארויסגעקומען נאך א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא א איד וואס ער הייסט פנחס דאסקאל, ער איז געווען ביים וויזשניצער רעבן ביים אמרי חיים פלעגט ער זינגען דארטן, ער איז געווען א גאנצער מאכער, און למעשה ער איז דארט געווען א מנהל מיט. דרייסיג יאר צוריק, און ס'איז דא איינער זייער א חשובער מענטש, ער איז א שטיקל רעבעלע, בנן של קדושים, ער זאגט אז ער פלעגט מיט עם טוהן כל דבר אסור, ער האט מיך אויפגעקאלט היינט און אזוי געוויינט צו מיר, ער זאגט איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט, א קינד וואס איז מאלעסטעד, דו הארגעסט עם, און ער האט מיר דערציילט גרעפיק אז אינעם צימער ווי בעלזער רב דער קדושת אהרן פלעגט זיצן, דארט איז געווען א חדר, און ביי לאנטש פלעגט ער ארויסשיקן די קינדער, און ער פלעגט אים אראפציען די הויזן און מאכן משכב זכר זיצנדיג דארט אינעם זעלבן טיש ווי דער בעלזער רב איז געזעסן, זעט אויס האט אים נישט אנגעברענט פון אונטן, און ער איז שוין איבער צוויי און זעכציק דריי און זעכציק, ער האט שוין חתונה געמאכט פינף קינדער, זאגט ער אזא גיהנום וואס ער האט געהאט א גאנץ לעבן, ער האט זיך געשלאגן מיט זיך און מיט די נערוון און איז געגאנגען צו דאקטוירים און מיט פילן, האב איך אים געזאגט דו בהמה דו, איך געב דיר די אדרעס ווי דו זאלסט גיין לייג צו צום תיק. קען זיין אז מ'קען יענעם נישט איינזעצן ווייל דו ביסט שוין העכער עידזש אבער צום תיק זאל אריינגיין אין תיק זאל אריינגיין און ער האט מיר געזאגט יא ער'ט גיין איך האב אים געגעבן ווער ס'עט אים נעמען און ער איז א וויזשניצער האט גארנישט מיט בעלז זעהט אויס ער האט זיך נישט דערשראקן פארן קדושת אהרן'ס צימער פנחס דאסקאל כ'געדענק ער פלעגט זינגען דארט ביים וויזשניצער רעבינ'ס טיש אוי קייי יי יי אים קרא עליו. יא יא עליו האט ליב געהאט יענעם, יענער האט אזוי געוויינט צו מיר היינט אך ממש כ'האב עס נישט געקענט אויסהערן. עניוועי, אזא פנים האמיר געטראגן, און איך רעד וועגן דעם ווייל איך וויל דער עולם זאל פארשטיין אז דו נעמסט א קינד און דו מאלעסטעסט אים האסט אים געהארגעט אויף א לעבן, יו פינישד אים פאר לייף. ענד דעטס איט, סאו טריי עס נישט צו טוהן, ספעשעלי ווען דו ביסט נאך א מלמד מיט א גאנצע זאך. איטס ווערי דיסטורבינג און ווערי הארמפול אז דו זאלסט טוהן אזאלכע זאכן. יעצט דער באיאנער רבי האט געמאכט א לעפט טורן, ער בעקט די פעדאפיילס, און איך בין אמאל געפארן מיט זיין טאטן, און אויף ארץ ישראל פאר ל"ג בעומר, פרעג איך אים, באיאנער רבי, ס'איז געווען זיין טאטע, פרעג איך אים, איר זענט דאך באיאנער רעבענס איידעם, איר זענט דאך א וואוילער איד, ער איז געווען אין ישיבה אוניווערסיטי, איז געווען עפעס פון די הנהלה, פרעג איך אים, וויאזוי לאזט איר צו אז ישיבה אוניווערסיטי זאל האבן א געי קלאב אויף די פרעמיסעס, זיי האבן געהאט דעמאלטס אפילו א גאנצע, ס'איז געווען א סטאר פראנט, און דארטן איז געווען די געי חברה. זאגט ער ער האט גערעדט מיט ראביי לאם נחום לאם און נחום האט אים געזאגט אז ס'געפעלט דיר נישט גיי דיר ווייטער און הי וואזענט ווילינג טו גיוו אפ היז דזשאב ס'הייסט ער ברויכט האבן אסאך געלט ער האט געדארפט האבן א רעפטל ברויט צו עסן ביי אלע האבן אויסגעפאבט זיך נישט דעם אייבערשטן און וועגן דעם קענען זיי נאכדעם נישט מצליח זיין. יעצט כ'האב ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג וועגן דעם פעדאפייל בנציון ערלינגער און מ'האט מיך זייער שטארק באדאנקט מענטשן זאגן זיי האבן נישט געוואוסט ער איז א חזר, און דער עולם גייט זיך ווי מען זאגט צוזאמנעמען ארויסצואווארפן. שטייסט בעלז האט א פראבלעם אין לאנדאן אז מען טאר נישט לערנען ענגליש דאס איז זייער פראבלעם. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז דא אין ארץ ישראל א קאמפאני וואס הייסט טאמאן, און זיי האבן דארטן א הכשר פון די עדה חרדית, אין חול המועד פסח תשע ו, תשע ז, ס'איז דא אויף די צעטלעך, כ'ווייס נישט, מ'לייגט דאך ארויף אויף יעדע בעג לייגט מען דאך ארויף א צעטל, איז שטייט דארט א דאטום, און מ'האט נאכגעקוקט דעם דאטום און דאס איז געווען דאנערשטאג חול המועד פסח, זעט אויס חול המועד האלט מען שוין נישט אין ארץ ישראל קיין איסור חמץ, ס'איז די עדה חרדית, דאס איז די גרעסטע פעיק פאוני פראוד ארגענעזעישן וואס איז דא? טובי' חוטא, זונטאג מאנטאג, איינער קאלט מיך אפ אין ארץ ישראל און ער וויל מיר עפעס דערציילן פון טובי' פונעם ירושלימ'ער רב, פרעג פרעג איך פון וועם? זאגט ער דו ווייסט דאך טובי' חוטא זונטאג מאנטאג, זאג איך אים ס'הייסט ווי ווייסטו פון דעם? זאגט ער זייט דו רופסט אים אזוי דאס איז זיין עמטליכער נאמען טובי' חוטא זונטאג מאנטאג, עניוועי שוין יעצט זאל מיר גיין ווייטער. יעצט איינער קאלט מיך אפ פון לאנדאן אז ס'איז געווען א געלט אקציע פאר סקווערע מוסדות, כ'מיין אין מאנטשעסטער, כ'בין נישט זיכער, ס'איז געווען פאר די סקווער מוסדות אין מאנטשעסטער, אבער ס'איז נישט קיין חילוק. זאגט ער, און ווי איז געווען די הויז פארטי? עס איז געווען ביי דעם חזר אהרן פריזל. פארשטייסט? דאס זענען רעבעס. אהרן פריזל פלעגט טאטשן קינדער אין בויך און ביי די ערווה, און ער פלעגט אנהייבן ביים מויל און אראפגעגאנגען מיט זיין זיך געקיזלט ביז אראפ, און היינט איז ער אקעי. פארשטייסט? מען קען ביי אים מאכן סעודות. איך האף אז. סקווער וועט אויך האבן אזא מפלה ווי בעלז און אזוי ווי לעלוב האט יעצט, סאיז ממש סאיז א גרויל וואס סגייט פאר. יעצט סאיז דא אין מאנסי געווען אמאל א פרייוועט ישיבה סאיז דא דארטן א מגיד שיעור וואס ער איז געווען יארן א מגיד שיעור און ער הייסט יעקב מאיר האראוויץ סאיז אויך א האראוויץ נאר סאיז נישט דער האראוויץ פון ארץ ישראל. איינער קאלט מיך אן, איך וויל עטס זאלטס עס הערן, ער קאלט מיך אן שוין פֿיר מאל אז ער קען נישט צו זיך קומען, ער האלט זיך באנעמען דאס לעבן, ער איז אין ענד אוט אף די האספיטעל ווייל יעקב מאיר הורוויץ האט אים געטון כל דבר אסור, יעצט אפשר איז ער נישט באגלייבט, אפשר וויל ער סתם זיך נוקם זיין, נאר איך האב דעם יעקב מאיר געמאכט אויס ראש ישיבה אין די ישיבה ווי ער איז געווען, ווייל דעמאלטס זענען געקומען בחורים צו קאמפלעינען. סא איך וויל דער עולם זאל זיך אויסלערנען, יור קילינג דורות, דער חברה מאן קען נישט חתונה האבן אפילו, און איך הער זאגן אז יעקב מאיר הורוויץ איז נאך ווייטער א מגיד שיעור אין א ישיבה, נאו פראבלעם, רבותי די מלחמה וועט מען נאר געווינען אז יעדער וועט צוהעלפן, אליינס קען מען גארנישט. עטס געדענקטס כ'האב ענק געזאגט אז מען דארף פארשרייבן יעדן חזר פונקטליך מען זאל האבן די היסטערי למען יעמדו ימים רבים, עניוועי ס'דא יעצט אין ארץ ישראל אין די נייעס, און שרייבט ער דארט אזוי אז א מאמע א פרומע זאגט וויאזוי טוה איך שיצן מיינע קינדער פון פעדעפילים, זאגט זי יעדן טאג ווען זיי קומען אהיים זעץ איך מיך ארויס פופצן מינוט אויפן פארטש און איך הייב זיי אן מסביר צו זיין פונקטליך עטס זענטס מיינע צוויי זיסע טעכטער זאלטס וויסן מענער גרויפן נאך ענק און מ'עט ענק אריינשלעפן אין אן עלי און זי הייבט אן בקיצור זי מסתם רעדט עברית מיט אירע קינדער איך ווייס נישט אבער זי זאגט בעיסיקלי אלעס וואס איך זאג און דאס איז פארשריבן שוין היינט אין צייטונג. און מען זאל וואטשן אז ס'קומען פרענדס און די פרענדס ברענגען מיט נאך פרענדס, און מען דארף זייער שטארק וואטשן, און זיי דערציילן די מיידלעך אז ס'איז טאקע געשען זענען אהיימגעקומען פון בית ספר און איינער האט זיי געוואלט, א חסידישער א פרומער, האט זיי געוואלט אביסל פארשלעפן, מען האט אנגעהויבן צו רעדן מיט זיי, נאר אזוי ווי מאמי דו געסט דאך אונז אריין די גאנצע חומר למחשבה, אונז ווייס מיר וואט. דיס איז אלל אבאוט, זענען זיי געגאנגען און זענען אנטלאפן ביידע. רבותי איטס אנלי גאנא ווארק אז דו'סט רעדן אפן מיט דיינע קינדער און אזוי קומט ארויס אז איין קינד דערציילט פאר א צווייטן און זאגן זיי ווייסט יענער איז דא ווייל ער איז א פעדעפיל ער איז אנטלאפן פון ניו יארק ס'איז געווארן לעבעדיג ס'איז לעבעדיג אין אלע זאכן. די זעלבע זאג איך מען דארף מאכן א בוק פון די אלע מעשות, ס'איז געווען אמאל שתיקת חרדים, ס'האט עס ארויסגעגעבן אין בני ברק אמאל א פון די חשובסטע משפחות אין ירושלים, בריזל, ער האט א זון וואס האט געוואוינט אין בני ברק און ער האט געטשעפעט זיין קינד, און דער קינד האט נישט געוואלט דער טאטע זאל אים אריינשטופן אין אחור יעדע נאכט דעם. דעם דעם מעשה די ערוה איז ער אנטלאפן פון שטוב און האט געגאנגען צו איינע פון די פרייע צייטונגען כ'דענק נישט צו ידיעות צו מעריב און ער האט ארויסגעגעבן א בוק א שתיקת חרדים מ'האט עס אראפגענומען מ'האט עס אויסגעקויפט אבער אונז האלט מיר יעצט ביים פארהאנדלען מיט די צייטונג זאלן עס נאכאמאל איבערדרוקן אבער ווער ברויך אלטע נייעס. יעדן טאג איז דא נייע נייעס רבותי, מען דארף מאכן א וועבסייט יעדער זאל דארט אריינשרייבן אזוי ווי ס'איז דא איינער וואס ער שרייבט להבדיל פון בין טומאה לטהרה פון ריבניצער רבין איז דא מאטעס כהן ער האט גענומען ביי מיר די אינפארמעישאן וויאזוי מען עפענט א האטליין און ער זאגט ס'איז דא הונדערטער מעשות וואס זיי קומען אריין די זעלבע דארף מען דא אויך מאכן מען דארף מאכן א האטליין איינער זאל עס מאניטערן און איך האב איינעם וואס איז מסכים צו באצאלן די געלט פאר דעם אבער ס'קען נישט זיין אן אנאנימעס קאל ווייל דעמאלטס קענסטו דאך ארויפלייגן אויף יעדן. ס'מוז זיין א מענטש, מ'זעצט זיך מיט אים אראפ, און געווענטליך דער וואס האט געטון מיט איינעם טוט מיט א צווייטן. יעצט איז דא א סייקאלעדזשיסט אין ארץ ישראל וואס האט ארויסגעגעבן א בוק אז ס'איז דא פרויען וואס האבן שוין חתונה געהאט פינף און צוואנציג יאר און זענען קיינמאל נישט צוגעקומען צו קיין קליימעקס צו ווערן אראוזד, דער מאן איז געקומען, ער האט געמאכט די מעשה און. זי זאגט זי האט דרייצן קינדער באט שי נעווער נו עניטינג עבאוט דיס, און נאכדעם ברענגט עס נישט צו קיין ווי מען זאגט קיין פעמילי לייף, ווייל ווען זי האט כאטש א קינד ווייסט זי זי טוט עפעס, מען שטופט אין איר אריין, זי האט דם נידה, זי האט אלעס שמוץ מיט אלעם ביז זי וואשט זיך אויס מיט אלעם ביז זי ווערט ריין, ארייט איז נאכדעם אלעם האט זי כאטש א קינד, אבער נאכדעם ס'קומט א פוינט ווען זי האט שוין נישט קיין קינדער און ס'איז נאר ווי מען זאגט א געשטופעכץ, דער מאן ענדזשויט זיך זי האט גארנישט, עס ברענגט עס אסאך פראבלעמען. האט זי יעצט ארויסגעגעבן א בוק וועגן די חרדים אז זאלן מאכן זיכער אז זייערע פרויען קומען אויך צו צו א קליימעקס, איטס נאט א וואן וועי סטריט, איך האב געזעהן איר בוק איך גלייך עס נישט ווייל זי האט אסאך זאכן וואס כ'האב זייער נישט ליב דארטן נישט וועגן צניעות, זי האט אנדערע זאכן אויכעט פארשידענע אינטערעסאנטע השקפות, אבער איך האלט איך דאס אויך אין איין זאגן רבותי ס'איז דא די קליטערעס ענד יו העוו טו פלעי וויט איט. אזוי האט רב חסדא אנגעזאגט זיינע טעכטער, ווער ס'האט מיט דעם א פראבלעם, האט ער א פראבלעם. גראדע כ'האב געזאגט אז ס'איז דא פון ר' שלמה זלמן מרגליות ס'איז דא דעת הקדושה פון רמב"ן און ער ברענגט דארטן אז חס ושלום מען טאר נישט אנרירן אין אותו מקום, האט מיך אפגעקאלט א גרויסער בעל מקובל א רב און ער האט געזאגט ר' נחום איר האט עס געזאגט בעל פה, שטייט נישט דארט פון קיינעם, ר' אשר זעליג מרגליות ברענגט עס פון זיך אליינס. און ער איז געווען בסך הכל אן אחרון, און מ'קען אויף אים קריגן. ער האט עס נישט געטארט שרייבן, ער האט געמיינט אז מיט דעם וועט ער ווערן פרומער און הייליגער. איך האב טאקע נאכגעקוקט, ער ברענגט עס נישט פון פריעריגע, ער ברענגט ער האלט אזוי. איז בקיצור איז דא מחלוקת, ס'איז דא מחלוקת פון רב חסדא דעם אמורא און ר' אשר זעליג מרגליות. רב חסדא האט אנגעזאגט זיינע טעכטער זאלן זיך יא דארטן לאזן די מענער זאלן שפילן, און ביז ווי לאנג זיי שפילן זיך נישט גענוג לאנג אז זיי ווערן נישט אראוזד, ביז דעמאלטס זאלן זיי נישט אריינלאזן דעם מאן, און ער זאל זיך אויך שפילן מיט די דדים. ס'איז געמאכט געווארן פאר אפאר זאכן, ס'איז געמאכט דאס איז די שיינקייט פון די פרוי, פרעגט ישראל האגער ער ווייסט ער טאטשט פרויען דארטן בהוד יפיה רופט עס אן די גמרא, אלישע הנביא האט געהאט א גבאי גחזי האט אויך געטאטשט דארט די שונמית בהוד יפיה, אזוי זאגט די גמרא אין מסכת ברכות, ס'איז אויך געמאכט זאל קענען געבן צו זייגן, און ס'איז אויך געמאכט אז דער מאן זאל זיך קענען שפילן דערמיט, ס'זאל אים ברענגען אן אראוזל ער זאל נישט זיין ביזי מיט אנדערע פרויען, סאו לאמיר פעיסן ריאליטי. יעצט ס'איז דא אה נאך איינער אה וואס האט ארויסגעגעבן יעצט אין צייטונג א גאנצע ארטיקל אז די פרומע קענען נישט רעדן מיט די קינדער וועגן סעקס, זאגט ער די זעלבע וואס איך האב געזאגט, גיי צו א סייקאלעדזשיסט, גיי צו א סייקייטריסט און באצאל אפאר טאלער, דערס נאטינג ראנג. עניוועי, ס'האט מיך אפגעקאלט איינער, האט ער מיר געזאגט אז ער איז אויכעט א פגוע, האב איך ענק שוין געזאגט, פון דעם פנחס דאסקאל, האב איך אים געזאגט, קודם מאך א תיק, ער איז שוין געווען ביי די פאליס היינט, מ'האט שוין געמאכט א תיק, און מ'גייט אויפפיקן פנחס דאסקאל אויכעט, כאטשיג ער איז אין בני ברק, ער איז געווען דעמאלטס א מנהל אין די בעלזע תלמוד תורה. עניוועי, ס'פארט, ס'פארט גוט, מ'עט ענק אויסלערנען. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'דא א חזר וואס ער הייסט. הערש לייב הענדלער פון בני ברק, אויכעט א חזר וואס די וועלט האט נישט געזען, שוין פערציג יאר וואס ער פאטשקעט בחורים, און ער זיצט נאך היינט אין מקווה און ער וואטשט יעדן און קוקט צו ער איז גע'מל'ט צו נישט, און מען דארף אויף אים אויכעט מאכן א תיק, ווייל מען דארף אים אויפפיקן דעם הערש לייב הענדלער דעם חזר. כ'האב שוין געבעטן וויינער ווער ס'איז די משגיח אין די מקווה זאל אים ארויסווארפן אבער ער קען נישט, ער זאגט ער האט א לאנגע ווייסע בארד דער איז עלטער פון אים און מ'האט מורא פאר אים. יעצט דער דאסקאל איז שוין נישט קיין מנהל דרײַ און צוואַנציק יאר אבער ס'איז יעצט אריינגעגאנגען א תלונה קעגן אים. יעצט וועגן די בעלזע תלמוד תורה, לויט ווי איך ליין האט מען שוין אויסגעפרעגט צוויי הונדערט און פֿופֿציק מענטשן און דרײַ און פֿופֿציק האבן שוין פארציילט, ס'איז גארנישט קיין סודות און יעצט האט מען אריינגעלייגט נאכאמאל דעם דאסקאל, פנחס דאסקאל. קאל. יעצט ס'איז דא נאך עטליכע תיקים וואס מ'גייט עפענען, איינס איז פאר איינעם טעסלער, און דער אנדערע איז פאר פירער, האהא, מ'דארף דעם גראבן בעלזער חזר דעם רוף אויכעט אהערלייגן אין בית משפט, יעצט ווער איז דער טעסלער, ווייסט עטס ווער ער איז? ער איז דער משגיח אין הר נוף אין וויזשניץ. לויט ווי איך האב געהערט האט ער מאנס געווען צענליגע בחורים מיט משכב זכר ממש, הער אויס הר נוף איז דאך דאס בעסטע פלאץ, ההרים והגבעות תחת כל עץ רענן, סאו רבותי יו קיפ אפ יור ווארק און וויל קיפ אפ אווער ווארק און בשם השם נעשה ונצליח. יעצט כ'האב געוואלט זאגן וואס הייסט א רוף? וואס איז דער תפקיד פון א רוף? איך דאוון אין א שול, וואס האב איך געוואלט אויפנעמען רוף יעצט? האב איך זיי געזאגט איך קען נישט זיין רב וועגן דעם ווייל קודם בין איך זייער פארנומען וועגן די פעדאפיילס איך פאר ארום כסדר און אין די זעלבע צייט בין איך נאך ביזי מיט מקווה'ס אה כ'האב פארגעסן איך מאך שוין נישט קיין מקווה'ס אה כ'האב פארגעסן איטשע טריגער מאכט מקווה'ס ער זיצט א גאנצן טאג אויף זיין פארטש און בויעט מקווה'ס איבעראל יא איך מאך יא ברוך השם מקווה'ס און איך פאר אראפ און איך בין יעצט אויכעט אונטערוועגנס די שיעור קומט אריין בערך פון באלד צוויי טויזנט מייל אוועק פון ניו יארק, און כ'בין ביזי דא אויף א מקווה, כ'וועל דא זיין מסתם, כ'ווייס, א גאנצע וואך זיכער, און אפשר נאך א האלבע וואך נעקסטע וואך. צו מאכן מקווה'ס איז אזוי ווי צו זיין א מגיד שיעור, טאמער מען טוט דאס פארט טיים און יענץ פארט טיים, איז עט די ענד אוו די דעי טוט מען גארנישט. און ס'איז אויך דא די גרויסע ארגענעזעישאן אויף מקווה'ס, כ'האב ענק שוין געזאגט. מקווה יו עס עי מיט די אלע זאכן איז אלץ א ביזנעס וואס מענטשן מאכן וואס האט גארנישט צו טוהן מיט כשרות פון מקווה'ס. מען דארף מאכן אן עקסטרע ארגאניזעישן און דאס אויף דעם האב איך שוין געארבעט יאהרן כ'פלעג ארום שרייבן אז יעדע סטעיט זאל האבן אזא העדקוואדער פון רבנים ווער ס'איז ריספאנסיבעל פאר אלע מקווה'ס פון די סטעיט און דאס איז נאך נישט דא. דאס אז מען העלפט צו פאר מקווה'ס און איינער מאכט געלט אין טאש דאס איז שוין דא ברוך השם אבער. טאמער מען נישט דארט די גאנצע צייט איז אייביג דא פסולים ס'געפערליך. על כל פנים, די תפקיד פון א רב איז אז ער זאל צאמהאלטן א בית מדרש. יעצט קומט די יארצייט פון רבי שלמה'לע באבאווער, הרב הצדיק רבי שלמה'לע באבאווער. דער רבי שלמה'לע באבאווער פלעגט יעדן מאנטאג אינדערפרי אריינפארן פון קאנטרי אין שטאט, פלעגט מען אים פרעגן רבי ביסט דאך א רבי קענסט דאך. זיצן דא, קענסט דיך דאך פאשען, אוי רועי ישראל, קענסט דיך דאך גוט אויספאשען דא זומער, האט ער געזאגט, וואס רעדסטע, א איד וואס האט א ביזנעס פארט אריין און ער מוז זען אז די ביזנעס זאל ארבעטן, איך האב יונגעלייט און בעלי בתים וואס ווארטן הערן א גוט ווארט מיך צו זען, זאל זיי זאגן א ברכה, דברי חיזוק, ווי קען איך זיצן דא א גאנצן זומער, ער פלעגט אריינפארן יעדן מאנטאג און צוריק קומען דאנערשטאג צו פרייטאג, עניוועי, דאס איז ערליכע רבנים. למעשה איז דא יעצט אזוי, אין זומער א שטאט און מ'האט עס איבערגעלאזט ממש אן קיינעם, און יעדע שול ווי ס'איז דא א רב איז יעצט נישט דא קיינער ווער ס'נעמט קער פאר די יונגעלייט, יעצט למעשה איך בין נישט רב דארט ווי איך דאווען נאר ס'אויף אזויפיל, איך בין דער אויבנאן זיצער, איך בין הייסט דער שיינער איד, איך זאג א שיינע דרשה נאכן ליינען, און אויכעט איך לערן דארט פאר פרק, און יעדן טאג לערן איך פאר. חומש רש"י און א שיעור אזוי, בקיצור, הייסט מען דאך ווי מ'זאגט דער שיינער איד. איר ווייסט, זייט איך האב דאס אנגעהויבן צו טון, גאנצן אפאר חדשים, איז צוגעקומען אין שול צוועלף יונגעלייט מיט שטריימלען, קומען צו, זיי זעען ס'איז דא מיט וועם צום טיש צו גיין, זיי קריגן א בעסער ווארט ביי מיר ווי אין די גרויסע שול אויף ראדני סטריט, און. דעיס הייסט א רב, ער מוז זעהן אז דער עולם זאל קלעבן צו אים און ער זאל קלעבן צום עולם, און אז יענער האט עפעס צו זאגן א שלעכט ווארט צו א גוט ווארט צו וואטעווער איט איז, דארף מען אויסהערן, איר מיינט אז איך קריג נישט קריטיק, האסט צו לאנג גערעדט, האסט צו קורץ גערעדט, האסט אהער גערעדט, דעיס איז א חלק פון די רבנות וואס יעדער רב מוז. ווי מען זאגט מיטמאכן, ווייל די גמרא זאגט דארטן ער האט אים געזאגט, שררה אני נותן לכם, איך געב דיר הערשאפט, עבדות אני נותן לכם, מען דארף זיין אן עבד, דאס איז דער עם השם, קוק אן משה רבינו, ער איז געווען רייך, ער האט געהאט די סאמפירן, ער האט געהאט אלעס, און. פון עסק נאך זאגט ער לא חמור אחד מכם נסוס איך האב גארנישט גענומען פון אים און שטעל דיר פאר וואסערע הארד טיים האט דער מענטש געגעבן איז ער געקומען פרי אין בית מדרש האט מען געזאגט העהעהעۊױױױ איבערגעגעבן פארן עולם. מען דערציילט א מעשה אז דער סאנזער רב האט שטארק געשטופט רבי שמעון סופר צו ווערן רב אין קראקע. איינמאל איז ער געקומען דער סאנזער רב זען וואס רבי שמעון סופר מאכט, פרעגט ער עם סאנזער רב ווער נעמט קער פון די מקווה, זאגט ער דער דיין, ווער נעמט קער פון די שחיטה, דער דיין, ווער נעמט קער פון גיטין, דער דיין, ווער נעמט קער פון קידושין, דער דיין. פרעגט עם דער הייליגער סאנזער רב נו וואס בלייבט פאר אייך צו טוהן? האט ער געזאגט פארן הייליגן רב נו אדרבה זאגט מיר וואס איז מיין תפקיד? זאגט ער אייער תפקיד איז להחיות, אויפצולעבן, רוח נשברים, צובראכענע געמיטן, און להחיות לב נדכאים, און מען זאל אויפלעבן הערצער וואס זענען צוקלאפט. יעצט איז דא זומער און נישט דא איין רב פון א בית מדרש, רבותי, א גאנץ זומער זיצען זיי און פאשענען זיך, יונגעלייט פרעגן מיך, זיי וויינען צו מיר, כ'האב א שאלה פון א בדיקה, וואו זאל איך גיין? איר ווייסט וואס דאס הייסט? בפרט נאך זיי האבן יעצט א גרויסן פראבלעם ווייל דער ענין פון דעם וואס איך רעד יעצט כסדר וועגן הלכות נידה האט אנגעהויבן ארויפצובוסטן דעם ענין פון הלכות נידה. איך זאג אייך מיה דאני אולי שמים וארץ, צענדליגע יונגעלייט האבן מיך אנגעקאלט כ'האב דאס נישט געוואוסט, כ'האב יענץ נישט געוואוסט, איך מאך נישט רעגלמעסיג בדיקות, כ'האב נישט געוואוסט, ווארט נאר ווען איך גיי צוקומען צו חמשה ימי טומאה און שבעה נקיים, ווארט וואס יעצט גייט זיין, יעצט גייט זיין אן עקספלאוזשן, טוירט, ווארלד וואר טרי גייט זיין. ס'איז ממש, די אינגעלייט זענען אויסגעטוהן פון הלכות נידה אז ס'איז אין אנבעליוועבל. און מיט דעם וואס איך רעד, און כ'בין זיכער די אינגעלייט פארשטייען נישט וואס איך רעד ווייל ס'איז צופיל אין לומדות פאר זיי, זיי דארפן האבן איינעם וואס זאל זיי זאגן קמץ א' א, קמץ ב' בא מיט דעם וואס איך רעד צו זיי, און זיי הייבן אן צו זעהן אז ס'איז דא עפעס א וועלט פון הלכות נידה, ווערן זיי דערשראקן. שטעלט זיך יעצט א שאלה וואס זאל א אינגערמאן טוהן? צו וועם זאל ער גיין פרעגן יעצט א שאלה? צו חזקאל טייטלבוים זאל ער גיין פרעגן? דער חזקאל טייטלבוים גלייבט דאך נישט אין איין ווארט פון תורת משה, אז ער קען טאטשן זיין שוועגער. יעצט ער איז דורכגעפאלן דארף ער זיך אויפשטעלן, רבותי איך בין א בעל תשובה, איך בין ביטערליך דורכגעפאלן, און דעטס איט. דו קענסט נישט זיין קיין מורה הוראה און פסק'ענען שאלות אין א זאך וואס דו ביסט נכשל געווארן, די דין איז אז איינער וואס איז חשוד לעריות, עס טאר נישט זיין קיין עדות אויף גיטין קידושין, אויף דיני ממונות קען ער זיין עדות. ווי קענסטו זיין עדות אויף גיטין און קידושין אויף הלכות נידה? ווי קענסטו בכלל האבן מיט דעם צוטוהן? און די זעלבע זיין שוואגער דער לאנדסבערגער האט געוואלט בועל זיין א פרוי, געזעהן א פרוי וואס איז געווען טימיד, טימיד מיינט זייער תמימות'דיג, און זי האט נישט פארשטאנען א לאך, א מאן שטופט אריין, איז ער געגאנגען און האט איר געזאגט קום אין דעם און דעם האטעל, איך וועל דיר אלעס ווייזן. און זי האָט זיך זייער דערשראָקן, ווייל זי איז אַ ערלעך קינד. איז זי געגאַנגען און זי האָט אָנגעקאָלט איצעלע פּימפּ און זי האָט אים דערציילט. האָט אים איצעלע פּימפּ געמאַכט אויס רב צו לערנען מיט חתנים און כלות. ער איז געוואָרן רב אויף גיטין. וויאַזוי אַרבעט דאָס? זי'ט זיין אַ גרושה, האָט ער דאָך שוין פּת בסלו. די רבנים נעגלעקטן אַלעס. אוי וויל איך ענק זאגן, עטס ווייסט נישט ווי נעגלעקטעד ס'איז דער ענין פון צו פרעגן שאלות, הלכות נידה, ס'איז נישט דא, יונגעלייט גייען ארום, זיי זאגן ס'איז נישט דא פשוט וועם אריין צו קלאפן און פרעגן א שאלה. איר פארשטייט וואס דא גייט פאר? דאס האבן מיר אונז געטון פון א שטאט, דאס האבן מיר אונז געטון פון דעם גאנצן הארעוואניע וואס מ'האט צוריק געשטעלט דורות נאכדעם וואס היטלער האט אויסגעהארגעט כלל ישראל, נישט דא וועם צו פרעגן א שאלה אפילו. און אז א אינגערמאן האט א שאלה אין א באנגעלא און ער האט נישט דעם רב דארטן ער מוז גיין פארן און דא איז נישט דא וויאזוי און ער האט נישט די קאר און יענער רב איז יעצט נישט אוועילעבל יעדער רב איז דאך ביזי זיך אויסצומאכן און אויסצו אנטשולדיגט מיר גיין אין בית כסא און נאכדעם גיי זיך שפילן מיטן ווייב ס'איז א שעים, וואס מ'מאכט פון כלל ישראל. און זיי רופן זיך נאך רבנים, נאכדעם איז דא נאך א כת פון רבנים אזוי ווי לעזער בערלאנד, צו אזוי ווי די בעלזער תלמוד תורה, די רבנים דארטן דארטן דער רב זיי האבן ממש בועל געווען קינדער, ס'איז נישט צום גלייבן, יעצט אויב מיינט עטס אז דאס איז די שווערסטע פראבלעם, ס'איז נאך דא נאך שווערער אויך. עטס ווייסט, די נערוון זענען זייער אנגעשטרענגט פאר א כלה, יעדער ווייסט עס, ס'איז קודם כל האט מען זיך אייביג געזאגט מ'טאר נישט קוקן אויף א בחור, נישט רעדן מיט א בחור, און זי ווייסט מ'טאר נישט מ'טאר נישט מ'טאר נישט. אלל אוו א סאדען זאגט מען איר יעצט גיי לייג דיך אריין אין בעט מיט א בחור דו האסט א לאך דארפסט דיך אויסטוהן ער'ט אריין גיין אוי ס'ווערט שוין איך ווייס אפאר מענטשען אין תולדות אהרן זאגט מען דיך גארנישט פאר די חתונה איז נאך די מ'גייט אהיים גייט זי אהיים עקסטערע צו זיין הויז ער גייט צו זיין הויז און נעמען צו מינען מדיוק צץ די זאכן וואס מ'דארף אפהיטן און וואס מען דארף טוהן, און עטליכע האבן געכאפט א נערוון בראך, זיי האבן געזאגט דאס איז תורת משה, איך מיין מען האט דאך געהארוועט אויף קדושה, און דעם האלט איך די אלע עקסטרעמע טויג נישט, טויג נישט, מען דארף אייביג וויסן, ביסל דארף מען וויסן, מען דארף מודיע זיין, עניוועי, איז יעדע כלה זייער אנגעצויגן, יעצט, עטליכע האבן מיך אפגעקאלט און געזאגט, מיין טאכטער האט חתונה אין אלול, גראד. אלול, נאך פאר די ימים טובים, נאכדעם הייבט זיך אן תשרי, שווער, חשון איז נאך שווערער, וואס איז דא וואס מאכן נישט קיין חתונה, וואס הייסט מר חשון, כסלו, גיי ווארט נאך דריי פיר חדשים. בקיצור זאגט זי, זאגט מיר די פרוי, זי האט אפגעקאלט א כלה טיטשער וואס זי לערנט שוין מיט איר טאכטער, זאגט זי אבער איך פאר זומער אין קאנטרי, זי נעמט עפעס צוועלף צו פופצן הונדערט דאלער, אבער זי פארט זומער אין קאנטרי, און דעמאלטס איז צודרייט די גאנצע תורה מיט די כלה, זי האט עס נישט געזאגט אויף אזא מין אופן, אבער דאס איז, יעדער האט זיך פרייאריטי פירסט. זאגט זי אבער די כלה ווערט זייער נערוועז, זאגט זי ז'דארף זיך נישט זארגן איך וועל אהיים קומען א צוויי דריי טאג פאר זי גייט חתונה האבן, זי גייט חתונה האבן אינמיטן אלול מילא זיצט זי דאך נאך אין קאנטרי און זי וועט שנעל בקיצור אלעס דורך גיין, פרעגט זי אויף דעם האב איך דיר געדארפט געבן צוועלף צו פופצן הונדערט דאלער זאלסט שנעל בקיצור דורך גיין, ווען איך ווייס די גייסט דורך גיין שנעל בקיצור וואלט איך דיך נישט גענומען, זאגט זי ווייסטו וואס דארפסט מיר מער נישט געבן עפעס עפ. עפעס האט זי שוין געגעבן צוויי צו דריי הונדערט דאלער, און זוך אן אנדערן. און זי געט איר די ליסטע פון זעקס טיטשערס אין ווילימסבורג. טו האר סורפרייז, אלע זעקס טיטשערס זיצן אין קאנטרי און זיי אינדזשויען זיך. יעצט איך האב געוואלט וויסן, סאקמער, די גרעסטע אידישע זיי האבן דאך געארבעט, ליפא פרידמאן האט אומגעברענגט יעדן מענטש כדי סאקמער זאל זיין ווי דויטשלאנד איבער אלעס, איז די גרעסטע. כ'וויל ענק פרעגן, עטס זענטס די גרעסטע, שפירט עטס נישט אז עטס האטס דעם גרעסטן אחריות? ווי זאל א כלה גיין יעצט, זי איז זייער נערוועז, נישט נאר זי, ס'האבן מיך געקאלט עטליכע, נאר כ'זאג נאר בלשון זי, כ'ווייס אפילו נישט ווער זי איז, ווי זאל זי גיין יעצט לערנען וויאזוי מ'דארף זיך אויפפירן מיט אלעם? נאכדעם קאלט מיך אפ אן אנדערע פרוי אז איר טאכטער וויינט, זי קען נישט די חשבונות, זעט אויס זייט כ'האב אנגעהויבן צו רעדן פון וסתות חשבונות האט זיך שוין אנגעהויבן א מאוומענט, זי קען נישט, זי האט א לוח. זי ווייסט נישט וואס דא טוט זיך, און די פרוי האט זיך אויך פארלוירן, זאגט זי, און ווייס איך דיר, זאגט מיין טאכטער, נאך די חתונה וועסטו דיך אראפזעצן מיט דיין מאן, און דו וועסט דורכגיין די אלע זאכן, זאג איך די פרוי, דו ווייסט אז דו ביסט צעדרייט אין קאפ, ווי אזוי האט זי חתונה, וואס הייסט נאך די חתונה, זי דארף דאך האבן א יום החופה, און מען מוז זען אז דאס זאל נישט ארויסקומען אין א טאג פון א וסת, אדער ווען זי איז נישט ריין, זאגט די פרוי, אה! פרעג איך ווער האט אייך חתונה געמאכט זאגט זי איך ווייס נישט מיין טאטע מיין טאטע האט אלעס געוויסט אמאליגע טאטעס האבן נאך געוויסט ס'איז ממש צו געווארן א א א א צעצעלאזעניש אין כלל ישראל כ'האלט שוין באלד ביים געבן א סטעיטמענט אז ס'איז כמעט נישט דא אחד בעיר ושנים במשפחה וואס זאל האלטן איין טהרת המשפחה ווי ס'דארף צו זיין האט מיר דערציילט א איד אז נאך די חתונה. ס'איז געווען א איד וואס ער האט געמאכט שבע ברכות ביי זיך אינדערהיים, און די כלה האט געזוכט איר לוח, קיצער זי זוכט און זי זוכט, זי טרעפט עס נישט, זאגט זי פאר איר טאטען, טאטע, ווי איז מיין לוח? האט ער אראפגענומען דעם גרויסן לוח פון די וואנט און געזאגט, נא דא האסטו א לוח. דער איד איז אזוי ברוגז געווארן ווייל דער איד איז א חסידישער איד און דער אנדער איד דער אבי הכלה זעט אויס איז געווען א פראסטער פאוער אזוי פון פישפיק לאדיין ארויס און ער האט קיינמאל נישט געקענט האבן מער קיין נארמאלן קאנווערסעישן מיט זיין מחותן, דאס האב איך גענומען? אנבעליוועבל! סאו אויב אונז נעמען זיך נישט אינאכט אז אונז פארמיר שלעכט, איז עס זייער ביטער? ס'איז זייער ביטער. און די אינגעלייט וואס מ'שטעלט שוין פסק'ענען, די פסק'ענען אויכעט נאר אויף שמאטעס, כ'ווייס נישט וויפיל זיי קענען, כ'האב זיי אסאך מאל נאכגעקוקט און זיי האבן נישט געקענט, האט מען גענומען ישראל דוד הארפענעס ער זאל צולערנען די אינגעלייט. דאס איז מיט ביי די ארוינישע בית דין, ביי די זאלוינישע איז דאך דא א נואף, זלמן לייב פיליפ האט א ברודער וואס מנשה פיליפ וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן פון שאפראן ווייל ער האט געטאטשט בחורים, ער זיצט אין בית דין און. דער צור חיים מנשה איז אויסגעוועפט, וואס גייט דא פאר מיט כלל ישראל? עטס א אידישע טאכטער דארף גיין אונטער די חופה מיט א פרייליכן הארץ און א פרייליך געמיט, וויאזוי קען זי גיין אונטער די חופה? זי קען גארנישט, זי ווייסט נישט. איין זאך וואס זי ווייסט יא, אז די טיטשער האט געוויינט, איז דאך אויסטון אין בעט איז עס וואטשען, ווייל דער דער גיהנום איז אפען. צו וואס אין בעט איז אפען דער גיהנום? בהמות וואס איר זענט, דאס איז די שענסטע חלק פון קיום פון כלל ישראל און פון קיום העולם איז פריה ורביה און דאס דארף מען טון מיט אהבה ואחווה ושלום ורעות אזוי ווי מען מאכט ביי די ברכה אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה אהבה ואחווה שלום ורעות ס'איז נישט דא דארטן א בעט און דא עפעס א טיר פון א גיהנום. ס'איז א טיר פון א גיהנום ווען מ'פירט זיך אויף אזוי ווי מ'פירט זיך יעצט אויף. סאו דאס איז וואס דא גייט פאר. ס'איז נישט דא קיין שום רב. און אז ס'איז דא א רב וואס רופט זיך רב, יא, האט זיך געטראפן עפעס א רב א נאמען פון דער היים. אבער וואס טוסטו פאר'ן ציבור? די ציבור איז צושאסן, צובראכן, צוריסן. זיי דארפן האבן א טאטע מיט א מאמע. זיי דארפן האבן א רב פאר וועם זיי זאלן קענען ארויפקוקן און זיך דורכשמועסן. און ס'איז נישט דא איין שול וואס ס'איז איבערגעבליבן א רב. און ס'איז נישט דא איין כלה טיטשער וואס איז איבערגעבליבן. אין אמעריקע איז דא א מעיאר. אין ניו יארק למשל, ס'איז דא א דעפיוטי מעיאר, איך ווייס דער דעפיוטי מעיאר האט נאך קיין טעלעפאן קאל נישט באקומען אין זיין לעבן, מען צאלט גרויס געלט, ער באקומט איך ווייס זיבעציג אדער אכציג פערצענט וויפיל דער מעיאר, טאמער איז דער מעיאר אויף וועקעישאן אדער טאמער פאלט ער צוזאמען, צו עס איז דא עפעס א סיבה אז ער קען נישט זיין אין טשארדזש, זאל ער פונקציאנירן אנשטאט דעם מעיאר. די זעלבע איז דא א פרעזידענט מיט א ווייס פרעזידענט. די ווייס פרעזידענט ער קען זיצן א גאנצן טאג אויף א גאלף פיעלד. ווי זעמער אונז אזוי נישט געטריי צום אייבערשטן אז אונז נעגלעקט מיר א קהילה. יעצט צען יאר ארום ווען דער חורבן וועט זיין גרויס וועט מען זאגן אה דער ר' נחום דער האט שוין אונז געווארנט יארן צוריק פארוואס הערט עטס מיך נישט יעצט אויס. פארוואס איז נחום ראזענבערג איז היינט געווארן די היראו פון די שטאט אז ער האט געראטעוועט די שטאט מיט די וועלט, פארוואס האב איך געדארפט מאכן אן אסיפה פארן זומער וויאזוי מען זאל אפהיטן די קינדער, האט עס געדארפט זיין צווישן בארא פארק און ווילימסבורג, פארוואס האב איך עס נישט געקענט מאכן דא אין ווילימסבורג אין פראט אינסטיטוט? דער ליובאוויטשער רב האט מיר עס סוף סוף כל סוף פארציילט, נישט ווייל אונז האבן מיר זיך גערעכנט אויף א גרויסן עולם, ער האט געזאגט דער לחץ פון די קהילה איז געווען מורא'דיג גרויס, און אזוי ווי ער וויל נישט אנהייבן מיט סאטמאר, האט ער עס אויפגעגעבן? דאס איז ווערטער? יענקי האראוויץ איז א אין מאנסי האט ער א ישיבה און א תלמוד תורה פארט ער אויף ארץ ישראל אז יונה וויינבערג איז מטמא קינדער און מען זאל וואטשן פאר אים שטעלט מען ארויס מען לויפט צו קוים סוט ער אים פאר צוויי הונדערט טויזענט שקל דער אמת איז איך ווייס נישט וואס ער סוט מיך נישט ווייל איך האב אים אויכעט ארויף געלייגט יעדע וואך ווען ס'איז געווען זיין קעיס און איך האב אויכעט ארויף געלייגט אז מען זאל זיך וואטשן פאר אים אין הר נוף. נאר ער מיינט אז ביי יענקי האראוויץ פארט ער בעסער, ער פארט נישט ווען ער פארט ווען מיט מיר פארט ער בעסער, איך וואלט אים געשטעלט אויפן פלאץ, ער איז געפארן אויף ארץ ישראל ער גייט זיך ער גייט האלטן א דרשה אין הר נוף האט מען אים אפגעשטעלט, מען האט גענומען א קאורט ארדער, ווען איך וואלט ווען דארט געווען וואלט איך געזאגט דעם קאורט ארדער כ'האב דיך אין דרערד דו ווילסט ארעסט מיך, ס'וואלט געווען נעגעטיוו פובליסיטי אסאך מער וויפיל די דרשה, נאר יענקי האראוויץ איז דאך א ראש ישיבה. ישיבה און ער קען נישט גיין אווערבאורד וועט ער נישט זאגן קיין דרשה און קיינער ווייסט עס נישט נאר אונז די בלאגערס אבער איך וואלט געזאגט קום ארעסט מיך טראג מיך ארויס בינד מיר די הענט בינד מיר די פיס און איך וועל רעדן און וואס וואלט דען געווען? וואלט די גאנצע שטאט געוואוסט זאלסט וויסן אז יונה וויינבערג איז א חזר פרעגט איינער וואס זענען שולדיג זיינע קינדער מרודף צו אין סקול קודם כל קען זיין ער געטאטשט די קינדער אויך און צווייטנס וואס זענען שולדיג די אלע אנדערע קינדער ס'איז דאך דא טויזענטער קינדער אין הר נוף א יונה וויינבערג האט נישט געקענט האלטן די הענט ביי זיך, ער איז שוין געזעסן אויכעט מיט אלעם, ער איז א רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, כ'מיין ער איז קלעס טרי, ער איז גאר די גרעסטע רעדזשיסטערט סעקס אפענדער, וואס האט ער זיך צולאפן צו באהאלטן, און זארג דיך נישט יאנקל האראוויץ. מען האט אמאל געפרעגט די ליובאוויטשער רבי דער פריעריגער רבי יוסף יצחק האט געהייסן מען זאל מאכן עפעס א תעמולה עפעס כ'ווייס וועגן שבת צו וואס און ס'איז געלונגען, האט מען אים געפרעגט וויאזוי האסטו געוויסט ס'איז געלונגען, זאגט ער קודם האב איך נישט געוויסט ס'איז געלונגען. ס'איז געלונגען איז דאס א ברכה פונעם אייבערשטן, און צווייטנס אונז האמער א כלל אז יעדע תעמולה איז אינה חוזרת ריקם, עפעס העלפט עס, יענקל אונז דריי מיר דיך שוין אן דארטן דו זארג דיך נישט, אונז האנדל מיר מיט די פאליס, מ'האט איינגעזעצט יעצט אין בעלז זעקס מלמדים, דאס איז אלץ ווייל די גאווערמענט האט נישט געלאזט מ'זאל ארויסקומען אויף מענטשן, נא נא נא איטס נאט גאנע ווארק ענימאר, ליצמן מיט שמיצמן מיט פיצמן די אלע וואס האבן געדעקט די אלע פעדעפיילס וואס זענען אנטלאפן, דער גערער מאנדראוויטש וואס איז אנטלאפן פון אמעריקע וואס ער זיצט דארט, ניין ניין ניין ס'ארבעט שטייט באט זיי גייען נישט באקומען זייער וועג נאו וועי, אמאל האט מען געקענט איינרעדן די גאווערמענט געלט און בלאק וואוטס, מען מעג טון וואס מען וויל, זיי האבן געפירט די אגודה מיט אלעם, היינט אה מען האט די אלע פאליס קורץ געמאכט מיט יעדן קורץ מאכן, אונז גייען מיר נישט צולאזן מער די קאראפשן, אונז וויל מיר האבן א קאמיוניטי יעצט. דעם דינסטאג איז געווען די לוויה פון שיע סופר אווערדראגד. נאך א בחור, ס'איז היינט יעדע וואך איז דא איינער און ס'איז שוין נישט קיין בושה, קיינער מאכט זיך שוין אפילו נישט צו טון, ס'איז נעטשורעל, מ'איז דורך געפארן א רעד לייט, פאליס האט אים אפגעשטעלט, מ'מאכט א סאמענס, ווי איז דער עולם זאלן זיך שוין אויפוועקן, אונז דארף מיר האבן אין יעדע תלמוד תורה א מענטש וואס ער זאל נעמען קער פון סעקשועל אביוז, אונז דארף מיר האבן נאך א מענטש וואס זאל נעמען קער פון דראגס, ער זאל זיין א מבין, דער בחור איז אויף דראגס, הי נידס העלפ רייט עוועי, און ס'איז דא העלפ, ס'איז דא העלפ עוועילעבל. היינט איז עס שוין נאר אזוי ווייסט, ער גייט אין או די, אווער דראג, און ער איז געשטארבן און פארטיג, ס'איז שוין נישט קיין אישו היינט אז איינער שטארבט. און אזא פנים האט די מקווה אויכעט, ס'איז דא א דיין וואס ער איז בעל הבית, ער איז אויף מענדעלעס מקווה געשטעלט, וויפיל מענדל ערנט ווייסט מען דאך און ווייל ער האט אריינגעלייגט אזא גלאז אז מ'זאל נישט זעהן די האר און מ'האט זיך געמוזט קריגן מיט דעם אה גארנישט ער איז גארנישט ווערד באט ריגארדלעס די סיטשועישאן דער דיין האט באקומען א דירה העכער די מקווה אז ער זאל צו לעבן די מקווה ער זאל קענען דארטן אויף יעדע שאלה כל צרה שלא תבוא איז ער דארט פיין ס'איז זייער א גוטע זאך גראדע האב איך א ידיעה אז ער האט א פלאץ אין קאנטרי און ער זיצט דארט א גאנצן זומער. ער קומט בכלל נישט אריין, אזא ידיעה האב איך באקומען פון די שכנים, סאו זעהט אויס זיי האבן שוין איינגעטרעינט ווינטער די מקווה אז ס'זאל נעמען קער פון זיך אליינס, די מקווה ווייסט שוין וואס צו טון, די מקווה ווייסט שוין צו מאכן א שקע יעדן טאג מיט די אלע ניין יארדס, אזוי אז זומער קען שוין די מקווה. ס'געווען אמאל א מענטש וואס האט אויסגעלערנט דעם, דעם פערד, דער הארס האט צופיל געגעסן, האט ער אים אויסגעלערנט צו פאסטן, און נאך א וואך גייט ער צום חבר און ער זאגט, העי, כ'האב אים אזוי גוט אויסגעלערנט צו פאסטן אז ער האט אפגעפייגערט. דאס איז די גאנצע זאך וואס גייט דא פאר, און דאס איז הלכות נידה, דאס איז קריסעס. ס'איז פון די איינציגסטע זעלטענע זאכן וואס איז איבערגעבליבן ביי אונז אין קריסעס, פון די זעלטענע זאכן, איז במילא, שטאטס מ'זאל עס אויפנעמען מיט צוויי הענט און טון אין דעם, איז בקיצור, מ'טוט גארנישט. יעצט, יעדע זאך קומט דאך ארויס, ס'איז דא דער קרויז, האט זיך גענומען דאס לעבן, ער האט שוין געטון א גוטן שידוך, א שיינע כלה, א שיין ווייבל, איז מען ארויסגעקומען צו רעדן צו איינע פון זיינע נאנטסטע חברים, האט ער מיר געזאגט קלאר, אכט מאל וואס ער ווייסט ער איז געווען מאלעסטעד, אזוי האט ער מיר געזאגט, ער האט מיר אפילו געזאגט פון וועם אויך, ס'איז נישט דער זעלבער אפילו, סאמבאדי פיקד אן הים, און ער האט מיר עפעס געזאגט, אויף דעם נעם איך צען טויזנט דיסקלעימערס, אז זיין ווייב נאך די חתונה האט ער איר פארציילט וועגן דעם איז ער געגאנגען נעבעך פאר העלפ. דאס איז א וועג וויאזוי א קאמיוניטי זאל זיך אויפפירן? ער האט זיך געהאנגען, ער איז געשטארבן, היפטער פיפטער, אבי געזונט. און יעצט האבן זיי א פראבלעם, זיי האבן אפגעשפארט מיין טעלעפאן אין ארץ ישראל. ס'טייטש די וואס זיי האבן נישט די כשר'ע פאונס קענען עס נישט באקומען. נאר גאנץ ארץ ישראל קאלט מיך, יעדער האט נאך א טעלעפאן עניוועי. יעדער. מיט דעם האבן זיי געוואלט אפשטעלן דעם ביזנעס נחום ראזנבערג'ס טעלעפאן. און נאכדעם ווען מ'האט געכאפט יעצט אין קאורט דעם מנהל פון די בעלז איז ער צוזאמגעפאלן. א הארץ אטאקע. ביי די וועי ס'איז יצא חרון אף השם אויף אים און ער האט געפייגערט אויכעט. ער האלט שוין נאך די פגירה און נאך די קבירה. די גמרא זאגט אמר אבא כהן בארדעלע שטייט ביי יוסף הצדיק ולא יכלו לענות אותו. זאגט דער אבא כהן בארדעלע, יוסף קטנן של שבטים היה, יוסף געווען דער קלענסטער פון די שבטים, פון די קלענסטער, בנימין איז געווען נאך קלענער, אבער בנימין איז דאך נישט געווען אינוואלווד אין די גאנצע מכירה, איז יוסף הצדיק, האט נישט ווען ער האט געזאגט מוסר פאר די שבטים האט זיי גארנישט געזאגט, נאר אני יוסף, קוק מיך אן, דו זעסט מיך, look at me good, איך בין עס, מיך האט עטץ געוואלט הרג'נען, look at me, היינט דארפט'ס אנקומען צו מיר צו א שטיקל ברויט. זאגט ער, זאגט די מדרש, זיי האבן נישט געקענט מעמד זיין מיט זיין תוכחה, זאגט די מדרש, ווען ס'וועט קומען דער אייבישטער און ער וועט יעדן מענטש אהער נעמען פאר זיינע מעשים, ווי אזוי מיר אונז קענען דאס אויסהאלטן, מען וועט דאך אלע שטארבן מיט הארץ אטאקס חלילה, ווי אזוי מיר אונז קענען דאס דורך מאכן, דער אייבישטער וועט זאגן, כ'האב געוואלט עס זאל צוריק שטעלן כלל ישראל און עטס האטס עס נישט צוריק געשטעלט, ס'איז נישט צום גלייבן ווי אזוי מען פירט זיך אויף. ס'איז נישט צום גלייבן וואס מען טוט דא יעצט, און איך וויל רעדן ווייל איך איך הייס שוין דער שופר פון שטאט און איך בלאז, כ'האב ענק געזאגט פאריגע וואך וועגן קרעיגליסט, כ'האב ענק דערציילט ס'איז דא קרעיגליסט אונטער די קעטעגארי פערסענעלס. איז בקיצור, איינער זאגט מיר, איך דערצייל אייך א מעשה, כ'האב עס נישט געגלייבט, ער זאגט מיר הער אויס, איך בין ארויף אויף קרעיגליסט און כ'האב געטראפן דארט א היימישע סאטמארע ווייבל פון ווילימסבורג און ער ענדזשויט זיך מיט איר, בין איך געגאנגען, כ'האב אים געזאגט זאג מיר פונקטליך ווי אזוי מען גייט ארויף איך וויל עס אויך זעהן. זעה איך דארטן שטייט אזוי, איך בין א חסידישער אינגערמאן פון ווילימסבורג, מיין ווייב איז נישט אינדערהיים א גאנץ זומער, און איך זוך א שווארצע, איך האב אייביג עדמייערט די שיינע ברוינע טשאקלעד שווארץ, און איך זוך א שווארצע, עס איז אויף ענגליש דאס, נישט אויף אידיש, און ער זאגט זאלסט וויסן איך בין פארהייראט, איך טשיעט אויף מיין פעמילי, באט אויב זי לאזט מיך איבער א גאנצן זומער, איי העוו נאו טשויס. ס'איז יעצט דא א אינגערמאן א בחור ער געדארפט ווערן א חתן ביי איינעם און ער הערט אויס מיין האטליין און פון מיינע גרויסע חסידים האט ער געזאגט פארן שווער איך נעם מיך אויס אזוי ווי די ספרדים נעמען זיך אויס מיט א שבועה אז זיי האבן נישט חתונה מיט נאך א ווייב היינט ווייל זיי ווילן דאך נישט זאלן קומען אהיים מיט נאך א לעדי איז מאכט מען אונטער די חופה לייענט מען אזא שבועה אז ער האט נישט חתונה מיט נאך איינער נאר טאמער חלילה זיי גט'ן אדער חלילה זי שטארבט. זאגט ער איך וויל מיך מיט דיר אויסנעמען אז דו גייסט מיך נישט איבערלאזן גאנץ זומער. זאגט ער פאר איר אפן און קלאר, טאמער נישט, זאג איך דיר צו אז דו וועסט זיין מיין צווייטע ווייב, איך וועל האבן נאך איינע. זומער. קיצור דער איד האט געזען אז דער בחור איז א בר דעת, האט ער אים צוגעזאגט מיין טאכטער וועט דיך נישט איבערלאזן זומער, אנלעס אז דו וועסט אויך ארויספארן זומער. דאס איז איינע פון די זאכן וואס מען דארף אנהייבן צו רעדן. ס'איז אנבעליוועבל. שטייט דארטן ווייטער אזוי אין קרעיגליסט, לאמיך דיר זאגן וואס ס'שטייט. איך בין א פלעטבושער אינגערמאן א בן תורה, מיין ווייב האט מיך איבערגעלאזט זומער, און כ'וואלט זייער שטארק געוואלט האבן אן אראבער, א מידל איסטערן שיקסע, זאגט ער, איי וואנא העוו סעקס, פאן, פלעזשער, אבער איין זאך, איך וויל נישט דיסקאסן פאליטיקס אין מידל איסט, כ'האב ליב די אראבישע פרויען, דעי לוק סוועל, באט איך וויל נישט זיין אינוואלווד אין פאליטיקס, און דאס איז אפן, עטס קענטס אלע ארויפגיין, איך זאג ענק נישט קיין ליגנט. קרעיגליסט פערסאנאל אזוי מען קען קויפן הייזער קען מען קויפן אפאר זאונעס אויך און לכאורה איך ווייס נישט איך געב נישט קיין היתר אז דאס איז ליגעל מצד די גאווערמענט ווייל א מענטש מעג אריין שרייבן וואס ער וויל דו טרעפסט נישט קיין הוקער אין די גאס און נאכדעם איז איז צרות און די אלע וואס זיי שרייבן שרייבן נאר פאר די סאמער. ווייל זיי האבן נישט קיין ווייבער, און די רבנים לאזן דאס אלעס צו, פארוואס? ווייל זיי האט מען געקויפט באנגעלאוס, אונז און אונז דארף מען ארויסרופן א קאפל אויף שבת ווייסט מען זיי נישט ווי צו פלאצירן, למשל מיין זון איז ארויסגעקומען מיט זיין ווייב א קאפל, זיי פארן נישט אין קאנטרי, ס'איז איז לעבאוויטש, ס'איז אן אנדערע מין קלייענטעל, איז איז ער ארויסגעקומען, נו, איך האב דאך נישט קיין פלאץ ביי מיר אין באנגעלא, כ'האב דאך נישט קיין עקסטערע בעדרום, איז ער געקומען מיט אזא טענט, האט זיך אויפגעשטעלט א טענט.

סאקס, זיי לאזן אונז זינדיגן, זיי לאזן אונז נעמען שווארצע פארן זומער, און זיי לאזן אונז נעמען אראבקעס פארן זומער. יעצט איך מיש מיך נישט מיט די גאנצע זאך, נאר איך קען זאגן דעם אינגערמאן טאמער ער הערט ארויס מיין האטליין ווען זי וועט שוואנגער ווערן בטעות, איז די אראבישע געזעץ איז אז די קינד איז די רעלידזשען איז דעם טאטענס, סאו גייסטו האבן א אן אראבער, מארגן וועט ער פילן אז ער דארף עפעס טוהן פאר כלל ישראל, וועט ער גיין הרג'נען, און די גאנצע שטאט איז ליידיג. מען האט איבערגעלאזט די שטאט אויף הפקר, ס'איז אויך דא עטליכע מלמדים וואס מען נעמט אריין אויפן זומער וואס זענען פעדעפיילס, איך האלט אין איין ארויסווארפן מלמדים, כ'האב געזאגט אים זאלסטו נישט נעמען אפילו ער קומט אומזינסט ווייל ער איז א חזיר, דאס אלעס דארף מען וואטשן, ס'דארף זיין א סענטרעל קאמפיוטער אויף דעם אלעם, איך וועל נישט לעבן אייביג. און איך בין כסדר אויפן ראוד, און איך קען נישט יעדעס מאל ענפערן אלעס. כ'האב ארויפגעשטעלט די וואך א שיעור פון הלכות נדה ס'דויערט אנדערטהאלבן שעה, מענטשן קאלן אפ פראם ניר ענד פאר ברוך השם כ'האב נישט קיין איין קריטיק, און עפעס א רב זאגט מיר, אין אמת'ן האב איך אמאל נישט ליב געהאט אז דו לערנסט פאר הלכות נדה פאר בחורים, פאר מיידלעך הערן עס אויס, זאגט ער היינט האלט איך אז דו ביסט גערעכט. די מיידל זי הייבט אן צו האגן זיך און קישן מיט א בחור און זי גייט אויס מיט אים, עט די ענד אוו די דעי ווען זי ווייסט ווען אז ס'דא הלכות נדה, וואלט זי עס נישט געטוהן, כל פנים זי וואלט אויסגעגאנגען מיט אים זי וואלט אנגעברענגט צייט מיט אים אבער שי וואודענט האג און קיס מיט די אלע זאכן און ס'קומט צו צו אינטערקאורס אויכעט סאו איך האלט אז מ'דארף נעמען זיך לערנען הלכות נידה מיט די עלטערע מיידלעך האב איך שוין לאנג געזאגט פונקט ווי אמאל האט מען נישט געטארט לערנען הלכות יחוד מיט עלטערע מיידלעך און ס'איז ארויסגעקומען יצא מה שיצא אז נחמיה וועבערמאן האט בועל געווען דעם רבי'נס טעכטער און נאך אנדערע צען האבן אויכעט עס געטוהן זאלט נישט מיינען אלע האבן עס געטוהן און די גאנצע משמרת הצניעות האבן געטוהן וואס מ'טאר נישט.

פרעגט מיך איינער א קשיא, איי דער איד איז באגלייבט ביי אונז אויף וויין, און דער איד איז באגלייבט ביי אונז אויף מילכיגס? דער איד האט נישט קיין ווארט אין זיין אייגענע קהילה, ער איז אן אלטער דעפרעסטער מענטש, ער איז אן ערליכער, אבער ער האט נישט קיין ווארט ביי זיך אין קהילה, עס איז דארטן דא אפאר מענטשן וואס זיי פירן עס, מיין ווייב איז אמאל געווען אין צעהלים די קעמפ מאדער, איך פלעג אריין גיין אין די בחורים און די קאונסלערס צימער, ס'האט געשטינקען פון דראגס.

און דער איד פארט אראפ ביז קאליפארניע. איך פאר אויך אויף קאליפארניע. ער האט דעם זעלבן ווארט ביי ביי די וויין קאמפאני ווי וויפיל נחום ראזענבערג. ער זאגט מיר ס'איז א שרעק צו קוקן אויף יעדן חדר דארטן האבן זיי ארויף געלייגט דאס איז טייטעל וואן דאס מיינט דא קומט דער אייבערשטער נישט אריין. אנבעליוועבל. יעצט איך וויל נאכאמאל מחזק זיין דאס וואס איך זאג אז מען דארף לערנען הלכות נידה דארף מען לערנען מיט פרויען און מיט מיידלעך, דער איז נאטינג ראנג, זיי דארפן וויסן די אלע זאכן, זיי ארבעטן אין פעקטעריס, צו זיי ארבעטן אין אפיסעס, די באס שטופט זיך אריין צו זיי, דארף מען זאגן דעם באלעבאס, ליסן, וואנס מאר יו פוש יור סעלף אינטו מי, איי פוש יו אינטו דזשעיל. און דאס איז וואס אונז דארף מיר אנהייבן צו טשענדזשען פאליסי, טשענדזשען פאליסי, איך געדענק אמאל, קארס איז נישט געווען אזוי גוט, ברעיקס איז נישט געווען אזוי גוט, די הייוועיס זענען נישט געווען אזוי גוט, איז געווען איבעראל פיפטי פייוו געווען די גרעסטע ספיד לימיט, און געפארן יעצט אין קאליפארניע בין איך געפארן אויף א הייוועי געווען ניינטי מיילס אן אווער די ספיד לימיט, ס'איז אין א דעזערט קיינער איז נישט דארט דא, און דעטס איט, דעט וואס די ספיד לימיט. סאו וויל איך פארשטיין א זאך, אז זאכן טוישן זיך און אלעס ווערט אנדערש, דארף מען זיך דאך אונז אויך טוישן. אונז האמער טוירטי פארטי פראצענט דראפאוטס, אונז האמער מיידלעך וואס זענען געווארן פרעגנענט אין די חסידישטע פלעצער אין סקווער און אין מאנסי און אלל אווער, מען מאכט א שווייג, אונז האמער בחורים אויף דראגס, אונז דארף מען אנהייבן צו לערנען מיט די מיידלעך. און מיט די בחורים וועגן דראגס וועגן סעקשועל אביוז און וועגן בכלל וועגן סעקס און יו נאט סופאוזט טו העוו איט פאר דו האסט חתונה און דו ביסט א נדה און נאכדעם דארף מען צושטעלן כלה טיטשערס געהעריג טוועני פאור סעווען ס'זאל זיין כלה טיטשערס דא אין שטאט כ'געדענק נישט מיר געדאכט איך האב חתונה געמאכט די פריעריגע טאכטער זי איז געווען א כלה זי איז געווען אפאר חדשים א כלה די אנגעשטרענגקייט פון א כלה כ'האב עס שוין לאנג נישט מיטגעמאכט ווייל כ'האב שוין לאנג נישט חתונה געמאכט קינדער דאס אנגעשטרענגקייט איז אנבעליוועבל און עלטערן מוזן זיצן און ווי מען זאגט געבן חיזוק מיט קורידזש דשאסט א גוד ווארד דעטס אלל יו ניד ביקאוז זיי גייען אריין אין א נייע אטמאספער דא האט מען נישט געטארט רעדן קוקן און מען האט גארנישט געטארט און אלל אוו א סאדען העי איך גיי מיך אויסטון נאקעט אריינלייגן מיט א פרעמדן מענטש אין בעט אריין נאכנישט דורך די חופה נאכנישט זיין איר מאן דערס סאו מאטש מענטל אדזשאסטמענטס וואס דא דארף זיין איך וואלט זאגן בעסער איך האלט א יעדע כלה דארף גיין צו א אידישע סייקאלאדזשיסט. טו ברעינוואש הער א ליטעל, טו ברינג הער דאון אינטו ריאליטי, כ'רעד נישט פון די וואס זענען ארום געטרענט און ארום געלאפן אלס כלות און אלס מיידלעך און אלס מען האט זיי גערעיפט נעבעך, כ'רעד פון פיינע ערליכע אידישע טעכטער, איי דיין באבע האט עס נישט געמוזט טוהן? דאס איז געווען אין דיין באבע'ס צייטן, דיין באבע'ס צייטן איז ער אהיים געקומען, די טאטע האט געזאגט דאס איז דער חתן, און א אידישע טאכטער האט נישט געהאט קיין ווארט צו זאגן, היינט איטס דיפרענט, יו העוו טו אנדערסטענד איטס א דיפרענט ווארלד. איך האלט מען דארף גיין געהעריג צו סייקאלאדזשי, א כלה זאל גיין צו א סייקאלאדזשיסט, א פרוי, און א בחור דארף גיין צו א סייקאלאדזשיסט, א מאן, ענד יו העוו טו סטארט געטינג אינטו ריעליטי. ס'האט מיר דערציילט איינער אז ער איז געווארן א חתן, מ'האט אים אנגעהויבן צו דערציילן לייק איש אייוועלט זיך אריינלייגן מיט א כלה אין בעט, איז ער געלאפן, צום גערער רעבן פרעגן, רעבע דער וואס ער לערנט מיט מיר איז א חזיר א מניוול, ס'איז נישט צום היינטיגן גערער, ס'איז נאך געווען ביים פני מנחם אדער ביים אפשר גאר ביים בית ישראל, רעבע מ'האט אונז אויסגעלערנט אין די דארמיטארי אז מ'טאר נישט זיצן מיט איין נאך א בחור אויף א בעט, ס'נישט דא אזא זאך אין גער. האט זיך דער גערער רעבע אנגערופן, וועגן דעם טאקע טאר מען נישט זיצן מיט אן אנדערן אויף א בעט, ווייל ס'קומט א צייט נאך די חתונה ווען מ'דארף מקיים זיין פרו ורבו דארף מען זיין מיט א מיידל אין בעט, און אויף דעם איז עס געמאכט געווארן.

ווייל די פרוי קען ווערן שוואנגער אויכעט און דער מאן וועט עס גראד זעהן, אדער ס'קען ארויסקומען די שכבת זרע ביינאכט וואס דער אינגערמאן האט אין איר אריינגעלייגט און דער מאן וועט עס גראד זעהן, איז במילא איז עס א מורא'דיגע פראבלעם און ער וועט אנהייבן צו באקומען סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס, STD, און וועגן דעם ליידט א פערטל שטאט פון הערפיס, אונז זעמער אנשטעקיג ווייל יעדער גייט אין די זעלבע מקווה, מ'כאפט שיריים ביים זעלבן רעבן, מ'לעקט אפ דאס לעפל וואס יענער האט אפגעלעקט. ס'איז א גרויל און א שאנדע וויאזוי אונז זעהן מיר אויס, אונז זעמער דער עם קדוש לה' וואס דער אייבערשטער קוקט ארויס אויף אונז און קוקט וויאזוי אונז פירן מיר זיך אויף, יעצט איך וויל ענק זאגן, טאמער רעדט זיך איינער איין אז אונז וועמער זיך אזוי אויפפירן און דער אייבערשטער גייט אונז אויסלייזן, איז עס א טעות, ביי מתן תורה האט דער אייבערשטער געזאגט, אם מקבלים התורה איז מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם, דער אייבערשטער האט דאך דארט געשטאנען מיטן בארג האט ער געדארפט זאגן פה תהא קבורתכם נישט שם תהא קבורתכם, נאר שם מיינט דארט ווי דו וועסט זינדיגן וועסטו דיך באגראבן וואטש ענד סי, ס'וועט דיר גארנישט העלפן, רבותי ס'איז א שאד מען זאל דורך גיין די ניין טעג מיט די תשעה באב, און מען זאל זיך נישט צוריק קערן צום אייבערשטן ווען נישט איטס א וועיסט אוו טיים דעטס אלל איט איז. קיין גרויסע וועיסט אוו טיים איז עס נישט ווייל רוב רבנים זיצן און זיי פאשען זיך אויס אין די קאנטריס אדער אין ניו העמשיר אדער די ארץ ישראל'דיגע פארן אויף די שווייץ צו דעם וואס האט אויסגעבלוטיגט כלל ישראל און צוגענומען זייער געלט עניוועי רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין און דער אייבערשטער וועט אונז מערטשעם העלפן אז די טעג וועלן איבערגעדרייט ווערן לששון און לשמחה א גוטן שבת.